ס'דא יעצט אויף ישיבה ווארלד נוז איז דא אן ארטיקל עמודים דאס איז דער הערשל גלאק מאכט יעצט די אווערנעס וועגן דראגס, סעקס איז שוין יעדער מודה ס'איז דא ס'איז געווען און ס'איז דא אויף צו בלייבן אוודאי נישט אין אזא פארמאט ווי ס'איז געווען מיט איינזעצן יעדן אבער נעווערדעלעס מ'קען עס מער נישט דענייען און דאס איז מורא'דיג וויכטיג. דער אייבערשטער האט אונז געגעבן רשות אום יום כיפור מ'זאל זיך קלאפן על חטא, אונז ווייס מיר וואס מ'האט געטון און דער אייבערשטער ווייסט, סאו וואטס די איידיע? צו וואס דארף דאס געטון ווערן? די תירוץ איז זייער פשוט, די תירוץ איז, ווי לאנג די טוסט נישט אנערקענען וואס די האסט געטון א פעלער וועסטו קיינמאל נישט תשובה טון, ס'איז נישט געמאכט דער אייבערשטער זאל וויסן, ס'איז געמאכט אז די זאלסט זיך אנהייבן אויפצווועקן, ברוך השם די טראק פארט א מחיה, סעקס איז מען שוין מודה אז ס'איז געווען און מ'שלאגט, יעצט האט זיך אנגעהויבן די דראג, ס'איז אן עפידעמיק, ס'איז דא נאך א טויטער און נאך א טויטער, און אין ארץ ישראל נאך א בחור טויט און נאך א געהארגעטער, ס'איז א גרויל וואס דא גייט פאר, באט עניוועי האט מען יעצט געמאכט אין לאנג איילענד אין די פייער סטעישאן, האט מען געמאכט אז די מיטוואך ביינאכט איז געווען אן אסיפה אין די פייער סטעישאן קעגן דראגס. ביקאוז, איך זאג דיר נאכאמאל, קוק אן אלע קינדער וויפיל דו האסט, איינער פון דריי זענען אדער שוין אויף דראגס, אדער ווילן זיי שוין אוועקגיין פון דראגס און זיי קענען נישט, אדער גייען זיי ווערן אויף דראגס דאס יאר. איט אלל דיפענדס ווי אלט זיי זענען און וויפיל פרענדס זיי האבן. און איך וויל נאך א זאך, איך וויל מען זאל דאס זעלבע מאכן אין ווילימסבורג, ביי אונז איז אויך דא דראגס, טריי ענק מסביר צו זיין, עטס גלייבטס נישט אבער איך ווייס. ווייל ווען דער חברה'מאן פאלט ארויף אויף דראגס האט ער איין טעלעפאן צו קאלן, נחום ראזענבערג, ער זאגט כ'האב שוין גענומען דראגס, איך בין שוין א יאר דערויף, צוויי יאר דערויף, האו אין די ווארלד דו איי געט קליער, האו קען איי געט אףף איט, יעצט איך האב א ליסטע פון פלעצער וואו איך געב זיי פון ריהעביליטעישאנס, ניינטי פייוו פערסענט פאלן זיי צוריק נאך א האלב יאר נאך א יאר, און בשעת ווען מען טוט זיי ריהעביליטעיטן קאסט עס אומגעפער צווישן פופציג ביז הונדערט טויזנט יו עס דאלער.

ס'איז דא פארשידענע מינים, מען לייגט עס אריין אין א בראוני קעיק, מען סניפט עס, מען געט זיך א נידל, מען נעמט פילן, די אלע זאכן זענען דראגס, ס'איז דא אפילו ליגעל דראגס, אקסיקאנטן, נאך אזאלעכע וואס זיי בארואיגן די בחורים, ביי זיי עיטי מיליגרעם, איז א קאמאן זאך וואס מען פארקויפט, מען קויפט און מען פארקויפט, ס'איז א שרעק, דארף מען רעדן פון דעם רבותי, א מיידל זאל וויסן אז זי גייט אויס מיט א בחור, אדער אפילו מיט א פרענד, די פרענד קען זיין א לעסביען גירל, אלעס וואס זי טוט איז אז זי נעמט, אין דיין קאוק און זי ווארפט דיר אריין א פיל און דעמאלטס בשעת דו ביסט אינדרויסן אין טוילעט אבוויעסלי יו דאנט איווען נאו אבאוט איט און ווען דו קומסט צוריק און דו געסט עס א טרינק אויס אלל אוו א סאדען צען מינוט פופצען מינוט דערויף יו אר היי און זי נעמט דיך אהיים מיט איר קאר און אויפן וועג איז עס א זכר רעיפט ער דיך מיט די ערבה איז עס א נקבה רעיפט ער דיך מיטן פינגער און מיט אנדערע וועגן איך האלט און איך זאג דאס הלכה למעשה. און איך בין נישט קיין ליידיגייער אין די גאס, און איך בין נישט א גרויסער עם הארץ אויך נישט, איך האלט מיך נישט פאר א תלמיד חכם, אוודאי ווען איך זאל מיך גיין פארהערן מיט ר' ישראל דוד הארפענעס אין הלכות שבת, וועל איך דאך אויסזען אזוי ווי כקוף בפני האדם, אזוי ווי א מאנקי ביי א מענטש, ער קען הלכות שבת, איך קען אבער אויך, נישט אזוי גוט ווי ער, איך קען אבער אנדערע חלקים אין הלכות שבת. שלא יהא דיבורך של חול כדיבורך של שבת. דאס אז מען רעדט פון דראגס און פון סעקשועל אביוז, דאס איז פונקט אזוי הייליג ווי מען זאגט זוהר ביים טיש, און פונקט אזוי הייליג ווי מען זאגט פתח רבי שמעון, און אזוי הייליג ווי מען זאגט זכור את יום השבת לקדשו, ס'איז די זעלבע קדושה. און ווילסט עפעס וויסן? אין א געוויסן וועג איז עס נאך מער אויכעט, ווייל אין דעם זכור את יום השבת לקדשו דארף ער דאך נאך פארשטיין וואס ער זאגט. ווער פארשטייט אינעם זוהר אז דאס רעדן אפן וועגן דראגס דאס איז וואס ווערט אנגערופן ללמוד ללמד לשמור ולעשות? ס'איז אנפארטשענעט ס'איז געקומען אזא דור וואס מ'מוז פון דעם רעדן און מ'מוז פון דעם רעדן פאר מ'רעדט פונעם זכור את יום השבת לקדשו און שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול. איך מיין ווען איר זאלט פרעגן א מורה הוראה וואס ער קען גוט הלכות שבת וועט ער דאך מסכים זיין מיט וואס איך זאג. ווייל ס'איז אזא עפעדעמיק אין די גאס, רבותי, יו דאונט איווען קנאו איט. פונקט ווי איינע פון צוויי קינדער זענען געווארן מאלעסטעט אין א מקווה, און איינע פון פינף אין חדר, און איינע פון צען מיידלעך אין סקול, און עטס האטס אפילו נישט געוואוסט, און ווען איך בין ארויסגעקומען דערמיט, די רבנים האבן געוואוסט, נאר די בעלי בתים האבן געטענה'ט ער איז טאקע א מנוול אזוי צו רעדן אין פופיק אריין, אין תחת און אין פיסק, איט וואס אנבעליוועבל, אזא שפראך רעדט מען? וועל, ליטל דו יו נאו, דאס איז שוין געווען איידל געזאגט. און ברוך השם ס'איז היינט נושא פירות, איך קריג טעלעפאונס פון די גאנצע וועלט ווי ס'איז געווען יעצט א פראבלעם אין ארץ ישראל און אין א ישיבה און דא און דארט, עווריבאדי קאלס מי, און נישט יעדער קאלט פאר העלפ ווייל זיי נעמען קער היינט אלץ אליין, זיי רופן פשוט צו זאגן ר' נחום יו דידנט ליי ענד יו אר רייט, און איך האב הנאה ס'געט מיר חיזוק, וואט גיווס א פערסאן טא גאו פארווערד אז ער זעט ער האט עפעס אויפגעטון, סאו איך וויל נאכאמאל זאגן פאר די אלע הינט. הונט. ניין, אנטשולדיגט פאר די רבנים. א הונט איז אפילו א שיינער טייטל פאר זיי. אונז וויל מיר ענק זאגן אז אונז האמיר ענק טיף טייער אין דר'ערד, און אונז רעכן מיר זיך נישט מיט ענק גארנישט, און ביי אונז זענט עטץ אפגעפרעגטע מענטשן, און אונז ווינטש מיר ענק איר זאלט האבן אזויפיל נחת ביי אייערע קינדער, אזויפיל וויפיל איר האט געמאכט אז דער עולם זאל נישט האבן נחת ביי זייערע קינדער, און איך וויל מען זאל אויסהערן וועגן דראגס. דאס איז די נעקסטע זאך אויף די אדזשענדע וואס איך פיר א מערכה. יעצט אין די זעלבע צייט ווען מען לערנט מיט די אינגעלייט וואס מען טאר נישט טון, דארף מען זיי לערנען וואס מען מעג טון. קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'איז געווען יעצט א מורא'דיגע ארטיקל אין ארץ ישראל אויפן טעלעוויזשן וועגן די גאנצע התנהגות פון גער נאך די עסטי וויינשטיין, דאס דאס וועט שוין נישט פארגעסן ווערן, דאס גייט און ס'גייט און ס'גייט. ס'האט געארבעט אין א לאו אפיס א ווייבל און א יונגערמאן. א גערע ווייבל מיט א גערע אינגערמאן, יעצט דעם ווייבל'ס מאן איז געווען א באם, ס'דא פיקטשערס פון אים ווי ער דרייט זיך מיט מיידלעך און ווייבלעך וואס גייען אפילו נישט אנגעטון צניעות, יעצט דער אינגערמאן וואס ארבעט אין דעם לאו אפיס איז געווען א גרוש, ווייל זיין ווייב האט געזאגט אז ער פלעגט ארומלויפן האט זי נישט געוואלט מיט אים וואוינען. האבן מיר דא א מאן מיט א ווייב, צוויי עקסן האבן נישט קיין שייכות איינער מיטן אנדערן, ביידע זענען זיי גערע, די אינגערמאן איז א גרוש, און די פרוי האט א מאן וואס ער איז נישט א צו א ערליכער, יעצט דער אינגערמאן וואס ארבעט אין דעם אדוואקאט'ס אפיס איז אזוי פרום, ער גייט מיט די שמונה בגדים, און ער גיבט אבאכט אז טאמער איינער גייט שפאצירן מיט זיין אייגענע ווייב אין דעם שטיבל גיבט ער אבאכט אז מען זאל אים ארויסווארפן. יעצט דער וואס ארבעט אין אדוואקאט'ס אפיס וואס ער איז א גרוש האט אנגעדרייט דאס ווייבל אז זי זאל בעטן א גט פון איר מאן, יעצט דער יונגערמאן האט זיך נישט צוגעכאפט צו גט'ן די פרוי, זי די פרוי האט געבעטן מזונות מיט אלעמאני און ער האט עס נישט געהאלטן ביים באצאלן. די כתובה איז צו הויעך, ער האט נישט צו באצאלן, האט ער גענומען א פרייוועט אינוועסטיגעיטער און ער האט אנגעהויבן נאכצוגיין דאס ווייבל, און ער איז געוואויר געווארן אז דער אינגערמאן וואס ער ארבעט מיט איר אין אפיס איז שוין געווען ביי איר אינדערהיים אינמיטן די נאכט, ווייל למעשה איז ער דאך סעפערעיטעד. ער איז שוין געווען עטליכע מאל ביי איר אינדערהיים ביינאכט, און אויכעט זיי שוין אויסגעגאנגען אין פענסי האטעלן, און ער האט געקאלט און געזאגט מען וועט טוהן היינט מפטירין כדאתמול, מען טוהן די זעלבע וואס מען האט נעכטן געטוהן, און דא איז און דא איז ער דער משמרת הצניעות פון דעם שטיבל, שטעלט זיך פאר. איז למעשה איז דער מאן איז געקומען צום בית דין מיט איר, און קודם האט זי געלייקנט אז ס'איז נישט אמת, זי האט נישט מזנה געווען, און ער דער מאן האט געשיקט א יפוי כח, קודם האט זי געלייקנט, און למעשה נאכדעם האט זי מודה געווען ווייל ס'איז געווען ווידיאוס מיט פיקטשערס מיט אלעם, און די בית דין האט גע'פסק'נט אז מ'דארף זיך גט'ן, און אויך אז דער צווייטער דער וואס ארבעט מיט איר אין איין אפיס טאר אויך שוין מיט איר נישט חתונה האבן ווייל זי איז אסור לבעל און לבועל. שוין, דאס וועט ענק נאר ווייזן וואס דאס הייסט אסאך פרישות. היינט איז נישט קיין זמן פון לעבן מיט פרישות ווייל מען קען נישט לעבן מיט פרישות. און שטעל דיר פאר דער גערער רבי זאגט מען זאל ניין דרייסיג צו צען דרייסיג זאל מען זיין אינדערהיים, נו אז דו האסט א שיינע פרוי און דו קוקסט אויף איר, נו וואס איז געשען? עסט דאך צוקומען צו תאוות פון משגל, עסט וועלן מיט איר וואוינען? נו איך פארשטיי נישט. אין די גאס קען מען נישט גיין, מען מוז זיצן אינדערהיים קוקן אויף די פרוי, אין שול טאר מען נישט זיצן און לערנען, ענד עט די ענד אוו די דעי וואס גייט געשען? איך טריי נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם. די אלע ענייני קדושות און פרישה, דאס איז היינט נישט געזאגט געווארן, קוק אהער, לאמיר זעהן, ביי די רבנים אפילו, די גרעסטע נואפים זענען זיי, זיי טרויען זיך צו טון זאכן וואס אונז טרויען מיר זיך נישט צו טון, סאו פארוואס זאלט עטץ טראכטן אין ענקער זיסטן חלום אז היינט איז שייך ענייני קדושה און פרישות? הלוואי, זאגט דער רדב"ז החדשות אין סימן קס"ג, און ס'ווערט צוגעברענגט אין פתחי תשובה אין הלכות נדה, סימן. קוף פיי ד' אין יורה דעה אין פרישות סמוך לוסתה, זאגט ער די איין לחדש חומרות על ישראל, מען זאל נישט מחדש זיין קיין נייע חומרות אויף די אידן, הלוואי שישמרו מה שמוטל עליהם, הלוואי זאלן אפהיטן דאס וואס מען האט ארויפגעלייגט אויף זיי. און נאכדעם, אחוץ די פאר הלכות וואס שטייט אין שולחן ערוך וואס מען טאר נישט, טאר נישט קישן באותו מקום, נישט קוקן באותו מקום ווען מען נעמט אוועק די בושה, חוץ די פאר זאכן איז הכל מותר, אזוי האט מיר טאשער רבי געזאגט איך זאל זאגן ווען איך רעד מיט די חתנים, הכל מותר, חיבוק, נישוק, זיך ארום נעמען, האלדזן, וואס מען דארף נאר און וואס מען פילט נאר אז ס'פעלט אויס זאל מען טון. קאלט מיך אפ א אינגערמאן די וואך און ער זאגט, פון וואנעט ווייס איך וויפיל די פרוי וויל און וויפיל נישט? יעצט כ'וועל אייך אויסלערנען צוויי זאכן, קודם, דער ראב"ד זאגט אז דו'סט שוין פילן, ווען זי'ט אנהייבן צו אטעמען שווער, ע ע, דו'סט שוין פילן צו זי ענדזשויט זיך צו נישט. יעצט זאלסט זיך זארגן צו דו'סט גיין צו פיל, נע אויף דעם דארפסט דיך נישט זארגן, זי איז די זעלבע בלוט און פלייש ווי דו ביסט געמאכט, כאטשיג זי קומט אן מיט א גרויסן טיכל און צוגעדעקט א האלבן קאפ א גאנצן קאפ דאס איז אלץ באלאוני, בקיצור, און אוואדע גיין קעגן שולחן ערוך. גייען למשל אריין אין אין דעם אחר צו כדומה, דארפסטו זי פרעגן, ווייל טאמער זי איז נישט מסכים איז עס זייער נישט איידל. אחוץ דעם וואס על פי הלכה איז אויך נאך דא שיטות צו מען מעג צו מען טאר נישט, אבער על כל פנים די זאכן וואס מען ברויך חיבוק און נישוק און זיך שפילן דארט מיט די קליטאריס און אנדרייען, די יעדע נארמאלע פרוי ברויך דאס האבן, און טאמער ברויך עס נישט דיין פרוי איז עפעס ראנג מיט איר, און דארפסט דיך קיינמאל נישט זארגן אז דו'סט גיין צו ווייט. וועסט נישט פארלירן דעם חן ביי איר, וועסט מער פארלירן דעם חן אז דו וועסט געבן א קום און א מאך אפ דיין מעשה און אנטלויפן און פארטיג. דו זאלסט קיינמאל דיך נישט זארגן דעט יור אווער דואינג איט. נאר וואס, יעדע זאך איז געמאכט צו פרעגן. איך פלעג אויסלערנען די חתנים, פאר דו גייסט צו אפילו חיבוק ונישוק צו דיין ווייב, זאלסטו זי פרעגן, מעי איי? איך מעג? זי זאל זאגן יא. נישט על פי הלכה, נאר סתם אזוי. מארגן קען זי זיך דערמאנען אז דו האסט זי גערעיפט אויך. ווייל דו ווייסט דאך נאכנישט ווי געזונט דיין פרוי איז און וואט שי איז אפטער, אפשר האט זי געהערט האסט אסאך געלט און שי איז אפטער טו סו יו, איז במילא פרעג איר יעדעס מאל מעי איי? כ'וויל יעצט דאס און דאס, מעי איי? זי'ט זאגן שור! און דעמאלטס וועסטו וויסן אז דו פארסט גוט. אבער צו לעבן מיט פרישות, דער איז נאו וועי וואס מען קען זיך דאס היינט ערלויבן צו טון, ס'איז נישט דער מצב פון די שטאט, פון די גאס, פון די וועלט, ס'איז נישט דעם יונגערמאנ'ס מצב, ס'איז די גוטע עסנס וואס מען עסט אפאר מאל א טאג פליישיגס, ס'איז מרבה די זרע, און דאס זענען די זאכן וואס א מענטש דארף זיין ווי מען זאגט אלערט. סאו איך וויל נישט אריינגיין וואס די טעלעוויזשען האט אראפגעברענגט גער, ווייל איך בין נישט אן א מלחמה מיט גער, גער האט מיך געבעקט די גאנצע צייט, אבער מען קען נישט מאכן א כלל פאר גאנץ כלל ישראל, א חסידות וואס יעדער איז אויף די זעלבע מדריגה, דער איז נאו סאטש טינג. איך וויל פרעגן גער, עטס האטס נישט אפאר פאליש-זיצערס וואס זיי זיצן אגאנצן דאווענען און זיי שמועסן? אויב דו פארלאנגסט אז דער אינגערמאן זאל זיין אזוי ווי דער איך ווייס וואס ער איז פון די נאנטסטע אינעווענדיג, דאס הייסט א הוי בוי. נאכדעם איז דא איינער וואס אונז האמיר האבן געהאנדלט מיט און עס איז א פרוי און זי איז פון די גערער משפחות, איר טאטע האט משמש געווען אפאר גערער רעבעס, און זי האט געזאגט אז איר טאטע פלעגט מיט איר וואוינען, און ס'איז זיי געכאפט א נערוון בראך און זי האט עס געזאגט צו זי האט עס געזאגט נאר מ'האט זיך נישט געוואלט קומען פאראויס, איך ווייס נישט. אבער זי האט דאס געזאגט ברבים אז איר טאטע פלעגט מיט איר וואוינען. די פרישות דעי קענען ברענגען גוטס נאר פאר גאר גאר געהויבענע מענטשן בעלי מדריגה, און נישט יעדער איז א בעל מדריגה. און זעסט דער אייבישטער האט גראד געמאכט יעדן א פרייוועט מקווה אין שטוב אום חנוכה, פארוואס? ער האט געוואלט ווייזן, ליסען ווען מען מעג מוז מען, ס'איז נישט איך קען און איך קען נישט, איך וויל, איך וויל נישט, עס איז א מצוות עשה דאורייתא פונקט ווי צו לייגן תפילין. ס'נאר אין לייגן תפילין ליגט נישט אזויפיל פלעזשער און אינדזשוימענט וויפיל דא, באט בעסיקלי איטס די זעלבע מצוה, ענד שפיל דיך נישט ארום דערמיט. די גמרא זאגט א נזיר וואס ס'טוט זיך אפשיידן פון וויין איז א חוטא. די גמרא זאגט ווען איינער זעט א שיינע פרי און ער עסט עס נישט איז א חוטא ווייל דער אייבערשטער האט עס געמאכט מען זאל הנאה האבן דערפון. איז ווען די פרוי איז ריין דעטס וואט איטס מעיד פאר, באוט אוו יו שוד העוו א פלעזשער, און דער פלעזשער מאכט אז מען זאל גיין ווייטער מיט אלע פראבלעמען. דאס איז אזוי ווי די גלו וואס קלעבט די סטעמפ ארויף אויפן ענוועלאופ, אבער דאס אפצוהאקן, האסט דאס אפגעהאקט האסטו אלעס אפגעהאקט. אז ער זאל אפפארן, און אויכעט אז זי זאל זוכן ערגעץ אנדערש. יעצט גראדע דער אינגערמאן מיט דעם לויערס אפיס מיט די פרוי, מען קוקט אן די פרוי מיט פיקטשערס, זיי האבן ארויסגעשטעלט פיקטשערס, א הערליכע שיינע פרוי. הערליך! ס'איז ביי מיר א דבר ברור אז ווען איר מאן זאל קענען טון מיט איר וואס מען מעג און ווען ער דארף עס האבן, וואלט קיינמאל נישט צוגעקומען אז זי זאל נעבעך גיין זוכן ערגעץ אנדערש. יעצט איך האב געוואלט פארשטיין נאך א זאך אין די טעאריע פון זיין בפרישות. פארלאנגט יעדער זאל זיין בפרישות. איך בין זיכער אז ווען ער האט געווען חתונה געהאט האט ער נישט געגעבן דאס ווייב וואס מען ברויך, ווען ער האט געווען חתונה געהאט האט ער דאך נישט געטארט טאטשן זיין ווייב ביז דער מפקד האט אים געגעבן די גרין לייט. האט ער דאך אויך געמוזט לעבן בפרישות, און קוק וואס דאס האט אנגעמאכט, און דאס איז נאר פון די מעשות וואס מען ווייסט, און לאמיר נישט טראכטן פון וואס מען ווייסט נישט. איז וויל איך פארשטיין, ער מעג יא גיין מיט אן אנדערע ווייב? וויאזוי ארבעט דאס? וויפיל וואלט א מענטש געדארפט מוותר זיין ס'זאל נישט צוקומען אז ער זאל וואוינען מיט אן אשת איש? דאך נישט צו גלייבן, און ווער ווייסט וויפיל יאר ס'האלט שוין אן, און עפעס דער מאן האט עפעס עפעס דערשפירט, קען זיין ער האט עפעס געשמעקט, איך ווייס נישט. סאמטינג ווענט ראנג אז ער האט איר אנגעהויבן חושד צו זיין און ס'איז געווען גרויסע סודות, נאר געווענטליך גייט אזוי ווען מ'כאפט איינעם דעי יוזשעלי ברעיק דאון און דעי עדמיט די טרוט. כ'האב געקלערט ליסען, זאל זיין וואס זאל זיין, אבער זי איז א ספעציעלע שיינע פרוי מיט א ביוטיפול אויסזען ענד דערס דזשאסט נאו ריזען וויי טינגס לייק דיס שוד העפען, און איך בעט דעם גערער רעבען פערזענדליך, איך הער זאגן דער נאנטע האבן מיר געזאגט אז ער האלט אויך נישט פון דעי אלע פרומע זאכן, אבער פון נישט זאגן עט קיינער נישט גלייבן. איר מוזט אנהייבן ארויסצוקומען, ספיק עבאוט איט. על כל פנים אין שטוב זאגטס עס. נעמטס זייטס מבטל די גאנצע זאך פון די קאמאנדען זאלן אפקאלן נישט קאלן וואס איז יענעמס ביזנעס ווען ער האט תשמיש מיט זיין ווייב, דאך א חוצפה און א חאזעריי וואס די וועלט האט נישט געזען. יענער רבי האט עס געמאכט, יענער א קליינער עולם, ער האט געהאט אסאך בני עלייה, אבער היינט א גערער אינגערמאן איז אזוי ווי א סאטמאר אזוי ווי א וויזשניצער די זעלבע זאך, קוק האסטו דא אליין, ער כאפט אן אשת איש אין אן אפיס ווי ער ארבעט. כמעט אזוי ווי נחמיה וועבערמאן אין סאטמאר. איך ווייס אז ס'שאדט צו שידוכים אויך. מיר האט דערציילט איינער אז נישט געקענט א שידוך טוען ס'איז א גערער קיינער האט אים נישט געוואלט. איין שיינעם טאג האט ער געזאגט פאר דעם איד וועם ער האט שפעטער איז געווארן אן איידעם זאגט ער איך לאך פון די אלע תקנות איך לאך פון די אלע זאכן און איך גיי נישט האבן קיין גערע שטוב. א חודש דערויף איז זיין טאכטער געווארן א כלה מיט דעם בחור. זיי האבן אים געוואלט, ער געווען זייער א פיינער בחור. נאר ווער וויל האבן היינט גערע תקנות? ווער וויל דאס היינט נעמען אויף זיך? אונז קען מיר קוים נעמען אויף זיך די תקנות וואס דער הייליגער באשעפער האט אונז געגעבן פון הלכות נידה, פון פרישות און קריבות, מען זאל זיך נישט אנרירן און נישט עסן פון איין טעלער צו כדומה. ווער קען נעמען נייע פרישות? ווען מען מעג? ווען מען מעג דארף מען זיין ונשום עד נופך יעדע נאכט אין בעט. יעצט איז נישט גוט צו מאכן תשמיש יעדע נאכט, צו מאכן תשמיש יעדע נאכט וועסט דו נמאס ווערן מיט דיין ווייב, אבער על כל פנים, א האג און א קיש פאר מען גייט שלאפן צו כדומה? העי! אויב מען מעג מעג מען, אויב מען דארף זעהן עס זאל נישט דויערן צו לאנג, עס זאל נישט צוקומען צו קישוי אבר, עס זאל נישט צוקומען צו זרע לבטלה, אבער געווענדליך ווען די פרוי איז ריין וועלן די אלע זאכן נישט געשעהן ווייל ער מעג דאך זי האבן, זי איז מותר פאר אים. יעצט ס'דא וואס זיי זאגן דער אלטער גערער רבי דער בית ישראל האט עס איינגעפירט, אונז ווייס מען, אונז ווייס מען ער איז געווען אן איש קדוש מאוד, אונז ווייס מען אז אלע ראשי ישיבות האבן געטענה'ט אנדערש ווי ער, ס'איז דא בריוון פון סטייפלער, נאך פון ר' יעקב קניבסקי קעגן די אלע הנהגות, ער זאגט אז די גערע פרויען זענען אזוי ווי אלמנות חיות, לעבעדיגע אלמנות, זיי האבן א מאן, זענען ריין, מען קען טוהן אלעס, ע מ'טאר נישט, דער קאמאנדא האט נישט אריינגעקאלט, אלע געטענה'ט די ראשי ישיבות די וואס האבן זיך געמישט אין דעם, אז דאס טאר מען נישט צולאזן. נאר וואס, גערער רבי איז געווען א שטארקער מענטש. אבער איין זאך האב איך הנאה, איך האב גערעדט אמאל מיט א גערער, זאגט ער, איך מאך נאר די תקנות ווען די קאמאנדע קאלט אפ גיי איך מיט מיין ווייב, זאג איך אים עס איז משוגע, זאגט ער, יא, אבער ווען איך דארף און ווען איך וויל און ווען זי וויל גיי איך אויך, איך פאלג נאר דעם קאמאנדע אויכעט למען, ווי מען זאגט, להגדיל הטראסק, די ווייב ווייסט שוין ווען ער קאלט אפ, פרייט זיך, זאגט, יא, ברוך השם, און אה! דעמאלטס נאכט איז מען אין בעט. נעכט נאכט איז מען אויך געווען און מארגן נאכט וועט מען אויך זיין. סאו אז סאיז א געפאפטע זאך, סאיז אזוי ווי די סמארטפאונס, יעדער פאפט אויס און יעדער האט נאך איינס, סאו וואס פעלט עס אויס? סשטערט צו שידוכים, סשטערט צו שלום בית, סשטערט צו נארמאלע הנהגות. מדארף דאס זעהן מבטל צו זיין אזוי ווי מזאגט שטילערהייט אז סזאל נישט בלייבן דערפון קיין זכר פון דעם. כהאב אים געזאגט איך האב געקענט א פרוי זי איז זייער א גרויסע ערליכע אידענע איר מאן האט געלערנט אין כולל אין בני ברק. און זי פלעגט וויינען בדמעות שליש אז איר מאן קוקט נישט אויף איר, ער געט איר גארנישט, די קאמאנדע האט נישט געהייסן, איך האב אים געזאגט מוסר, כ'האב אים געזאגט די סוף ווען א פרוי וויינט, זאגט די גמרא ווייל אירע טרערן זענען נאנט, קומט א פורעניות, די סוף איז ער געשטארבן, ער איז געווען אלט זיבן און צוואַנציק, אַכט און צוואַנציק, ער איז פלוצלינג געשטארבן, גייט נישט קיין מאנקי ביזנעס. אונז דאנק מיר יעדע אידישע טאכטער וואס זי גייט נישט ווען זי איז א נידה צו א צווייטן, און וואס זי גייט נישט סתם אזוי ווען זי שלאגט זיך מיטן מאן וועגן א גט צו וועגן אנדערע זאכן, אז זי לויפט ארום. אונז דארף אונז א מורא'דיג מכיר טובה זיין, ווייל נישט יעדער טוט עס, און אונז מוז מיר ארויסקוקן פאר די וועל ביאינג פון די פרויען. און דאס איז וואס דער חנוכה איז אלל אבאוט אויך. חנוכה איז אלל אבאוט אז כ'קען מאכן פרישות, די גוים ווילן נישט, לאמיר זיך פורש זיין, ניין, געהאט מסירת נפש צו גיין אין מקווה, האט מיר דער אייבערשטער געגעבן א מקווה, האט געהאט מסירת נפש, צוריקצושטעלן כלל ישראל, און דער אייבערשטער האט עס גערעכנט פאר א גרויסע זאך פאר אונז, און האט אונז געגעבן דעם גרויסן יום טוב חנוכה. כ'האב שוין פריער געזאגט, דער אייבערשטער זאגט מען טאר נישט מסרס זיין זיך אליינס. איך האב דאך מורא כ'וועל צוקומען צו עבירות, זאגט דער אייבערשטער, ניין ניין, זאלסטו צוקומען צו עבירות, זאלסטו האבן זרע לבטלה, זאלסטו האבן קרי, אבער דו מוזט לעבן די גאנצע צייט אין א מלחמה. אז דו ביסט דיך מסרס, האסטו פארלוירן די מלחמה, דו האסט שוין נישט אויף וואס צו לעבן מער. און דאס איז גאנץ אידישקייט און די גאנצע תורה. א איד איז אייביג אין א מלחמה געשפאנטערהייט, און אפילו ווען ער פאלט אמאל דורך, טוט ער תשובה, אבער קלוג נישט אויס דעם סיסטעם, זאלסט דיך מסרס זיין. דאס אז מען נעמט אינגעלייט און מען זאגט זיי זאלן נישט וואוינען מיט די ווייבער איז מען מסרס סיי די מענער און סיי די פרויען. עטס ווייסט וואסערע צער דאס איז פאר א פרוי ווען זי איז ריין און זי קען נישט וואוינען מיט איר מאן? פארוואס נישט? אז ס'דא עפעס א קאמאנדא וואס ער געט דעם אקעי, ווייס נישט וויאזוי ס'ארבעט פונקטליך די קאמאנדאס, איך ווייס נאר איין זאך, איך האף אז ער ווייסט אירע וסתות אויכעט, ווייל ער קען אמאל הייסן וואוינען אין א טאג פון א וסת. יעצט וועגן דעם שטייט אז א מענטש טאר נישט מאכן צופיל חומרות ווייל די סוף ווערט ער נכשל אין בעיקרן של דברים. דער אינגערמאן וואס ער פאלגט נישט דעם קאמאנדא, ער זאגט אז ער פאלגט כאילו, ער לאכט דאך יעצט פון גאנץ גער, ער לאכט פון אלע רעבעס פון גער, ער לאכט פון אלע הנהגות, יעצט כ'וויל פרעגן, דער אינגערמאן פילט זיך דאך ביי זיך יעצט זייער געטראפן, עט די ענד אוו די דעי הייבט ער אן צו טראכטן און וואס איז וועגן האלטן שבת, און וואס איז וועגן אנדערע מצוות, וואס איז וועגן לייגן תפילין, וועגן דעם מען טאר קיינמאל נישט צוברענגען א אינגערמאן אז ער זאל פילן דעט הי איז דואינג סאמטינג ראנג, ער טוט דאס נאר ווייל ער האט נישט קיין ברירה, ווייל דעמאלטס גייט ער די גאנצע תורה מבטל זיין, ווען שאול המלך האט צופיל געוואלט זיין פרום איז ארויס א בת קול און האט געזאגט אל תצדק הרבה ואל תרשיע הרבה. זאגן אלע ספרים אז דאס איז איין זאך, אז ס'איז תצדק הרבה ווערט תרשיע הרבה, סאו איך זאג טאקע די אינגעלייט זאלן זיך אויסלאכן, און אסאך זאגן ווען זיי לאכן זיך אויס עניוועי, באט וואס טוט דאס? ס'טוט אפשוואכן די אמונת צדיקים, די אמונה אין די תורה, ס'טוט אפשוואכן אלעס, ווייל אז מ'האט צוגעטשעפעט אז דער רבי האט באשאפן דעם אייבערשטן חס ושלום, און אלעס וואס דער אייבערשטער טוט שמועסט ער זיך דורך מיטן רבי, און ער האט געזאגט פאר אים מען זאל מאכן א תקנה מ'זאל נישט וואוינען מיט די פרוי נאר ווען די קאמאנדע הייסט, און אז ער לאכט פון די תקנה מארגן גייט ער לאכן פון די גאנצע תורה, און וועגן דעם איז אל תצדק הרבה ואל תרשיע הרבה, מען טאר נישט נעמען א זאך בין איש לאשתו וואס דאס איז די צאמהאלט כוח, און מיט דעם זיך ארום טשעפען און ארום שפילן. אפאר יאר צוריק זענען געווען צוויי תולדות אהרן אינגעלייט אין בית שמש, האבן געוואוינט מיט צוויי גערע מיידלעך, מיידלעך! די מיידל מאכט א חשבון איך גיי עניוועי נישט האבן נאך די חתונה גארנישט איך גיי זיין אן עבד כנעני פאר מיין מאן, ווען דער קאמאנדאנט הייסט גייט ער קומען זיך אויסרייבן אין מיר און שוין אנטלויפן, זיי קומען זיי שטינקען זיי נעמען אפילו נישט קיין שאוער און דעס איז עקלדיג חזר'דיג, מאכט זי א חשבון וואס בין איך אזא משוגענע און גיין נאך זיצן און שוואנגערן קינדער און ברענגען אויף די וועלט און זיך האווען, איף דערס נאו מעריד לייף דען פארגעט אבאוט עווריטינג, און דעס איז זייער זייער א האקליע זאך. און וועגן דעם גייען די מיידלעך אויכעט שוין ארום מיט אזוינע וועגן, מען זעט די מאמע נישט צופרידן, די מאמע האט גארנישט פון איר מעריד לייף, און שי סעיז אקעי איך וועל גיין, איך וועל אנהייבן פריי, יו גאננע לוז די פיפל, רעדטס זיך נישט איין אז ס'איז שטערקער פון סעקס, סעקס איז די ביגעסט דרייוו וואס איז דא, ענד יו גאננע לוז די פיפל. און באמת, אין גערער חסידות שטייט קיינמאל נישט אין ערגעץ וועגן דעם עניני פרישות, שטייט נישט וועגן דעם. ס'איז געווען א זאך וואס דער בית ישראל וואס ער איז געווען זייער א גרויסער מענטש און ער איז געקומען פון פוילן און דארט האט ער געקענט ערנסטע אינגעלייט, נישט וואס יעדער האט געהאלטן ביי די מדריגה, האט ער געוואלט מאכן אז דאס זאל זיין די אלטע גער פון דער היים, אבער עס מיינט גארנישט, ער האט געטראפן ערנסטע אינגעלייט, זייער פיין, עווריטינג איז פיין, עווריטינג איז גוט, באט נישט יעדער איז געווען אויף די מדריגה. איך ווייס איינער האט מיר פארציילט אז דער גערער רבי האט אים אויסגעפרעגט פונקטליך וויאזוי ער ליגט אויף די פרוי, און געזאגט ניין דאס איז שוין צופיל קירוב בשר, ניין ניין ניין לאז אפ די זאכן. לאזט אפ די זאכן, לאזט לעבן מיט ביידע באקן, פארשטייט זיך דעמאלטס ווען מען מעג און ווען ביידע זענען מסכים, און וואס איז אויסגעהאלטן על פי שולחן ערוך. א פרוי ווען זי איז ריין און זי האט אלע קרעדענשעלס אז זי מעג וואוינען מיטן מאן און אז מען זאגט איר אפ איז עס אזא מין צער, די מדרש ברענגט אז ר' עקיבא האט געדארפט עפעס ערלעדיגן, ער איז געגאנגען די מטרוניתא האט אים אריינגעשיקט צוויי זונות אהיים ביינאכט. און רבי עקיבא האט זיי נישט אנגערירט א גאנצע נאכט, אינדערפרי פרעגן זיי אים זאג מיר דו ביסט עפעס סופערמען? דו האסט נישט א יצר הרע ווי יעדער מענטש? האט ער געזאגט עטס עסט שקצים ורמשים, און ווען עטס זאלטס וויסן וויאזוי עטס שטינקטס אזא עקל א גאנצע נאכט איך האב שיער געבראכן, אבער וואס זעהט מען פון דא? מען זעהט פון דא א אינטערעסאנטע זאך, ווען א פרוי וואס האט זיך געוואלט גיין זינדיגן מיט רבי עקיבא איז זי געווארן רידזשעקטעד, כאטשיג זי נישט געווען חתונה געהאט מיט אים גארנישט, איז זי געווען זייער זייער hurt, זי האט געפרעגט וואס דו ביסט סופערמען? דו דארפסט נישט א פרוי ווי יעדער? הגם דו ביסט נישט מיין פרוי. עניוועי, דא שטעל דיר פאר ווען דו נעמסט דיין ווייב וואס איז ריין, און זי האט אלע קרעדענטשעלס, זי האט זיך גערייניגט, ענד שי איז רעדי ענד ווילינג ענד עיבל צו האבן אביסל תשמיש, און דו טוסט איר דיפרייוון, דו ווייסט וואסערא סלעפ אין די פעיס דאס איז פאר איר? יו העוו א סלייט איידיע? טינק עבאוט איט. יעצט אפילו ביים צייט פונעם פריעריגן גערער רעבן איז געווען אינגעלייט וואס האבן געהאלטן ביי דעם, איך ווייס נאך נישט אבער פון דעמאלטס ביז יעצט איז שוין דורך געגאנגען פיר דורות, קוקט וויאזוי די דורות זענען געפאלן, אפילו אין די חסידישע מקומות פלעגט זיין אמאל א צוגעדעקט שייטל, היינט איז שוין דא א האלבע אינטש, מען קריגט זיך ארום א האלב יאר צו מען זאל מאכן דעם שידוך צו נישט, ווייל די חתן וויל צוויי אינטשעס זאל זיין צוגעדעקט די שייטל, און די כלה וויל נאר א האלבן אינטש. פארשטייסט ווייל צום סוף געווינט די כלה עניוועי. יעצט צוריק צו ברענגען דאס חסידישע לבוש פון פוילן צו פון גאליציע איז א שיינע זאך ווייל די גערער גייען אנגעטון אלץ חסידיש, כ'ווייס דער ר' בנציון באבובער ארבעט זייער שטארק אז די אינגעלייט זאלן אנטון ווייסע זאקן שבת און די בחורים זאלן אנטון שבת שווארצע זאקן. דאס האט מען געגאנגען דערהיים אין פוילן דאס איז זייער פיין אבער דעיס א זאך וואס יעדער קען זיך ווי מ'זאגט עווריבאדי קען גאו אן די סעים באוט. באט ביי מיין נייע זאך פון תשמיש, קודם דארפסטו וויסן אז דו האסט צוטון מיט א אינגערמאן, ער איז אגאנצן טאג ביי די ביזנעס. און אויך דארפסטו וויסן אז דו האסט צוטון מיט א פרוי. די פרוי איז נישט קיין בן תורה, זי זיצט נישט און לערנט, זי דארף אויכעט האבן עפעס ס'זאל איר געבן דעם דרייוו. עניוועי, כ'מיין אז דאס איז גענוג אז דער עולם זאל פארשטיין דעט דעס העז טו טשעינדזש. טשי. יעצט גיימיר גיין ווייטער. איך האב געוואלט זאגן נאך אפאר זאכן, קודם ס'האט זיך שוין אויסגעלאזט די געלט פון זאליקאן, זיי פארפירן שוין ווידער וועגן די פראנצויזישע קינדער, כ'מיין ס'נישט דא קיין קינדער אין פראנקרייך, אבער זיי פארפירן נאך, עניוועי ס'אזא רשעות און אזא שייגעץ שטיק, באט לאמיר גיין יעצט ווייטער, דער אינגערמאן וואס מ'האט זיינע קינדער ארויסגעווארפן. פון סקווער, ווייל סקווער זאגט אז זיי רעדן מיעסע ווערטער און ער טענה'ט אז ער האט געלערנט ביי זיי יראת שמים אלע יארן, און ממילא מסתמא האבן זיי עס געהערט אינדערהיים ווייל שותא דינוקא או דאבא או דאימא, ס'איז אזא פנים האט דער סקווערע חינוך. עניוועי, היינט האט מען גערופן דעם אינגערמאן עפעס צען רבנים צו וויפיל און זיי ווילן זיך אראפזעצן און זיי זענען דורכגעגאנגען די גאנצע זאך מיט די דאשקע לדאשקע. ק, ווייל די סקווערע פיעלן די היעט, ווייל אונז הער מיר נישט אויף צו שיקן מענטשן צו די גאווערמענט, דער'ס נאו רייט אז מען קען ארויסווארפן איינעם פון א סקול, און טאמער נישט זאל די גאווערמענט אויפהערן צו געבן געלט, עטס וועט זעהן עווענטשעלי איטס גאנע העפן. באט עניוועי, למעשה ס'טוט זיך גרויסע זאכן, מען טוט און מען גייט, איז די רבנים ווילן יעצט עסקנ'ען, סקווער פאסט דאך נישט צוריק צו נעמען, נישט די רבי, די רבי איז דאך אן אפגעשמיסענע חיה, עניוועי, איז יעצט די חברה פיעלן די היעט, די היעט איז מורא'דיג שטארק. איז למעשה האבן זיי א גרויסן פראבלעם, דער רבי זאל זיך בייגן ער קען נישט, ער איז שוין אזא אויסגעשמיסענער, ער האט דאך פארלוירן יעצט די גאנצע מערכה אין סקווער, מען זעט דאך אז ער איז גארנישט ווערד, דער רבי האט געסטראשעט אז דער ראטענבערג זאל נישט מאכן א שול, ער פייפט זיך אויס מיט א פסח'יגן פייפער וואס האט זיך געטובל'ט אין א קוואל מקווה, ער פייפט זיך אויס, און מען האט נאר געדארפט האבן איין עזות פנים, יעצט וועט זיך יעדער אויספייפן. האלב סקווער איז דארט קומען דאווענען, יעצט גייט זיך גאנץ סקווער אויסלאכן, ווייל מען זעט דער רבי קען נישט, ער טויג נישט, ער איז נאכגעקומען אז זיין טאטע איז געווען א א בלעם הרשע א שעלטער, מיין טאטע האט נאך געזאגט, מען האט זיך אויסגעלאכט פון זיין טאטען און פון די מומען, עניוועי, און די ש א פרוי שרייבט מיר, לאמיר זאגן אז דער רבי האט א משוגעת, נו מוז מען דאך דאס אים נאכגעבן, אזוי מיינסטו? איך האלט אז ער דארף איבערלאזן א ספר וואס זאל הייסן שיגעון לדוד, אלע זיינע משוגענע זאכן. עניוועי, איז למעשה האבן זיי גערופן דעם אינגערמאן און זיי פרובירן עפעס צו מאכן א סעטלמענט, איז די ערשטע סעטלמענט איז געווען מען זאל גיין אויף יאנקערס, אין יאנקערס איז דא אזא ישיבה פאר אזאלכע שווערע בחורים, ס'איז אבער דא א פראבלעם אז ס'איז נישט דא קיין טרענספארטעישן, פארשטייסט? איך זאג דעם אינגערמאן לאז דיך נישט, זיי מוזן צוריק נעמען אויף סקווער אדער לאק אפ די פלעיס, דעטס אלל, לאז דיך נישט. אזוי ווי דער וואס האט געמאכט די שול דער קאסאנער האט זיך נישט געלאזט און ער האט געווינען אזוי וועסטו אויך געווינען און דו וועסט זיין די מוסטער פאר אלע דער שיגעון לדוד זאל אלע זיינע משוגעת'ן זאל ער איבערלאזן דארטן ווי ער האט דאס הויז איך ווייס ווי מען האט אים געבויעט דעם טייערן הויז אין נייעק ווי ער זאל גיין דארט און ער זאל גיין אין א משוגעים הויז זאל ער נעמען גוטע נערוון פילן און א גוטן דאקטער א טווערסקי דאקטער זאל ער נעמען פון זיין משפחה און ער זאל אויפהערן צו טעראריזירן כלל ישראל. איך וואלט זייער שטארק געוואלט דער עולם זאל אויסהערן איינער וואס ס'קאלט אריין און וואס ער האט טענות און וואס איך ענטפער. הערט עס אויס און זעהטס ווער ס'איז גערעכט.
יא ר' נחום, איך האב נאר געוואלט מגיב זיין אויף דעם וואס איר האט ארויף געלייגט ארן שפיצער, אן אינגערמאן און סטאלינער רבי איז א חשובע רבי, איך גיי נישט אויף דעם, אבער כל דבריו האט נישט קיין שייכות מיט די מציאות, ווייל פשוט ווען איר זאגט אויף אייער האטליין איר זאגט אז זיין דאס איר זאגט סברות פארוואס מען וואלט נישט געדארפט אסר'ן, איך פארשטיי עס טויזענט פראצענט, און מען קען מען קען האנדלען מען קען רעדן, ס'דא סברות לכאן סברות לכאן, טויזענט פראצענט, אבער מען רעדט דאך יעצט פון א זאך מען האט דאך שוין די פוסקים האבן גע'פסק'ענט. איך רעד נישט יעצט, איך ווייס איר זענט נישט קיין חסיד פון רבנים, אבער איך רעד די גרויסע פוסקים וואס האבן ארויסגעגעבן א פסק הלכה, כלל ישראל פירט זיך מיט הלכה, אלעס פירט זיך מיט פוסקים מיט פסקים, זיי האבן גע'פסק'נט ס'איז שוין אין אחר הפסק כלום, זיי האבן גע'פסק'נט אז מ'טאר נישט האבן דעם זאך. סאו וואס איז דא אויף דעם? נאכאמאל, מ'וויל זיך מפלפל זיין אז קען זיין מ'האט נישט געדארפט אסר'ן, קען זיין ס'איז ראנג, איך וויל נישט איר זאלט מיר נישט גוט פארשטיין, אוודאי פארשטיי איך וואס איר זאגט אז מ'האט נישט געדארפט אסר'ן, דאס פארשטיי איך, אבער צו קומען ער גייט מסביר זיין די שיטה פון סטאלינער רבי, כ'בין נישט קיין פוסק, די איש חשוב מאוד, כ'בין נישט קיין פוסק, ס'האט נישט, נאכאמאל, איך פארשטיי אז איינער קומט זאגן אז די פוסקים האבן אפשר נישט געדארפט אסר'ן און מ'קען זיך דינגען, מ'קען זיך מפלפל זיין, אבער פאר פאר א פלעינע יונגערמאן אין די גאס וואס איז דא אז נישט ער דארף פאלגן פסק הלכה, אויב ער דארף עס נישט זאל ער עס נישט האבן, וואס איז דא אויף דעם קיין פלפולים, אלע זיינע ווערטער האבן נישט קיין שייכות מיט דעם מציאות. מציאות איז אז די פוסקים זענען ארויסגעקומען מיט א פסק, און א יונגערמאן דארף פאלגן די פסק, ער דארף נישט גיין בתר די יחיד, צו צו ס'איז ראנג צו ס'איז ריכטיג, דאס איז א באזונדערע נושא, א גרויסן שקויעך קולטערס. כ'וויל דיר מסביר זיין א זאך. אין דער אלטער היים איז געווען א רב, מ'האט אים אויפגענומען, יעדער איז געווען משועבד, וואס האט געוואוינט אין דער שטאט, מוז אויסהערן וואס דער רב זאגט, און. ממילא איז געווען א שטיקל קאנטראל, און אין די זעלבע צייט האט מען געקענט קאנטראלירן דעם רב אויכעט, ווייל טאמער דער רב האט געזאגט זאכן וואס מען דארף נישט איז מען געגאנגען צו אן אנדערן רב, איר ווייסט דאך חתם סופר האט געגעבן אמאל א הסכמה אויף א רב און ער ציט צוריק, ער זאגט עס טוט מיר וויי איך האב געגעבן די הסכמה און איך צי עס צוריק, ער האט געזען יענער איז אראפ פון וועג, יענער האט גערעדט זאכן וואס מען דארף נישט, ס'איז געווען א שטיקל קאנטראל אין אידישקייט. היינט איז נישט דא קיין שום קאנטראל, די רבנים זענען בהמות פערד, נואפים, זוכן זייערע זייערע שוועגערנס מיטן מחילות פון קינדער, ענד דעטס וואט איטס אלל אבאוט, זיי האבן נישט קיין עול פרנסה. יעצט זענען זיי געגאנגען זיי האבן ארויסגעגעבן אן איסור, יעצט וויל איך פרעגן איין זאך, ווער האט זיי געבעטן זיי זאלן ארויסגעבן אן איסור? עס איז געווען אמאל און געקומען רב וואזנער האט געוואלט מאכן שלום מיט שרול האגער מיטן ברודער דארט מיט מענדעלען, האט ר' משה געזאגט, איר ווייסט אז א דיין פסק'נט נאר אז מען פרעגט אים? ער האט אים זייער ביליג אויפגענומען, ער האט אים גערופן אזוי ווי א דיין, כאילו ער איז נישט מער ווי א דיין, דער רב וואזנער. אבער רב וואזנער האט געכאפט דעם מעסעדזש און זיך אנגעטון דעם רעזשוואלקעלע און ער איז אוועקגעגאנגען. איז די זעלבע דא אויך, קיינער האט קיינמאל נישט געפרעגט די אלע רבנים, ס'קומען אפאר חברה סיקריקן וואס האבן נישט וואס צו טון מיטן גוטן טאג, זיי זעען מען קען מאכן א דאלער, גייען זיי רייטן אויף כלל ישראל. איז יעצט און וויבאלד זיי האבן שוין גע'פסק'נט. ס'האט זיי קיינער נישט געפרעגט, זאלן האלטן דעם פסק פאר זיך, יעצט נאכדעם קומסטו אריין צו דיפעימען, הייבסט אן אזוי, דער קארלינער רבי בסך הכל, בסך הכל, בסך הכל האט ער פון די שענסטע חסידישטע קהילות וואס איז דא, און מ'הארעוועט דארטן, מ'הארעוועט, איך ווייס, איך קען פון נאנט די גאנצע ארגענעזעישאן, איז וואס האסטו אים אוועקצומאכן? און ווער ביסטו? און ווער זענען די אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן? זיי האבן שענערס? זיי האבן בעסערס? און נאכדעם איז דא אזוי, ס'איז דא א געוואלדיגע שווערע סוגיא אין ש"ס, טאמער א בית דין האט זיך טועה געווען בדבר משנה, חוזר, און טאמער ווידערום האט זיך טועה געווען מיט א שיקול הדעת, איז אנדערש, יעדע זאך האט הלכה, ווייל ער האט גע'פסק'נט איז וואס? לאמיר צו צעלייגן די זאך, דער סיגעטער האט גע'פסק'נט א מיל מארט איז כשר ווען ס'איז נבילה טריפה אלע יאר, איז וועגן דעם איז עס געווארן כשר? צו אזוי איז געווען די גאנצע צייט? ס'איז געווען די טוולין וואס מ'האט געלייגט טיח, מ'זאל עס מאכן א ריביה? ע ע ע דער מנחת יצחק האט עס גע'פסל'ט ווייל יעדער האט עס געטון איז עס געווארן כשר, כ'מיין וואס ווילסטו דא יעצט וואט אר יו טרייענג טו דו? און זאלסט וויסן דאס איז דער סוד פארוואס אלע רבנים זענען נואף במוחין, מ'קומט אזאלכע פאסקודנאקעס ווי דו, און דו זאגסט אז ווייל מ'האט שוין גע'פסק'נט זאל שוין זיין אזוי, וואס הייסט ווייל מ'האט גע'פסק'נט? ווייל ס'געווען אמאל א דין תורה האט יענער געזאגט מהיכן דנתוני זאגט ער מ'האט שוין אזוי גע'פסק'נט זאגט יענער עמעצער נאך צושטיין האלטן. יענער איז דאך בארעכטיגט צו וויסן, יענער וויל זיין צופרידן געשטעלט צו איצעלע פּימפּ האט נישט אנגעדרייט אפאר טאלער, אלס וואס איז אזוי דער דין און אלס ווען איז אזוי דער דין, איז במילא דאס האט געמאכט אז די רבנים זאלן זיין נואף במוחין, ווייל ווען דו כאפסט אים און ער איז שוין מודה און יעדער ארום און ארום איז מודה אז ער איז א חזיר הייבט מען נאך אן, ער איז דאך אבער א רב מילא מעג ער טון וואס ער וויל, איז וויל איך דיר מסביר זיין נאכאמאל, דאס האט ער אפגעברענגט כלל ישראל און אונז גיימיר עס מער נישט לאזן, אונז גיימיר זאגן אז זייער פסק איז נישט קיין פסק. זענען דרעטליגער זענען נואפים ענד דעטס איט איטס ווערי סימפל חוץ פון דעם וויבאלד די וועלט דארף עס האבן עווענטשעלי מוז דאך עס יעדער האבן האט דאך עס יעדער במחתרת איז בעסיקלי מאכט מען אז דער מענטש זאל זיין א ליגענער און א בלאפער ער זאל לעבן מיט צוויי דו פרצופין. אין שול האט ער אזא פאון און אינדערהיים האט ער אזא פאון דאס אלעס איז זייער נישט גוט ווייל דאס לערנט אויס די מענטש צו זיין א ליגענער כלל ישראל איז יעקב אבינו ווי האט מען אנגערופן כלל ישראל?

פרעגט ער די מאמע, מאמע פון וואנעט ווייסטו דו ביסט גערעכט, אפשר טאר איך עס נישט טון, איך בין דאך אמת, איך בין תיתן אמת ליעקב, עס שטייט דארטן אז האט אים געגעבן, את בגדי בנה הגדול האט זי עס געגעבן צו די בנה הקטן, פרעגן אלע ספרים, יעדער ווייסט עשו געווען בנה הגדול און יעקב געווען בנה הקטן, זי האט עס אים אנגעטון, איז זאגן די ספרים אז ס'האט אים געפיט, כאטשיג יעקב איז דאך געווען א קליינטשיגער, עשו געווען דער הויכער דער. גיבור ציד, האט אים די מאמע געזאגט, זעסט דאס מיין טייער קינד יעקב, אז ס'פיט דיר איז א סימן אז דער אייבערשטער איז מסכים. בקיצור, זאגט יעקב אבינו ווייטער, איז וואס מיינט דאס? יעקב אבינו זאגט, הלוואי זאל מיך מיין טאטע כאפן אז איך בין א ליגענער א גנב, ווייל איך וויל דאס נישט זיין, איך בין תיתן אמת ליעקב. יעצט רבקה זאגט, ס'איז אין פרשת תולדות אין סדר בראשית קפיטל כ"ז פסוק ח' ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אותך פאלג וואס איך הייס דיר לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים, רש"י זאגט שוין וכי דרכו של יצחק לאכול שני גדיי עזים נאר ס'איז געווען איינס לפסח און איינס אויף חגיגה אין דעם איז א מחלוקת דעם זוהר וואס אונז זאג מיר פאר תקיעת שופר שטייט אז דאס איז געווען ראש השנה עכ"פ ס'דא אין דעם א מחלוקת. עניוועי, זאגט זי ואעשה אותם איך'ל מאכן מטעמים לאביך כאשר אהב אזוי ווי ער האט ליב, והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו, ויאמר יעקב אל רבקה אמו, יעקב זאגט צו זיין מאמע רבקה'ן הן עשו אחי איש שעיר, א האריגער מענטש. ואנכי איש חלק, אולי ימושני אבי, דער טאטע וועט מיך אנכאפן, והייתי בעיניו כמתעתע. ער וועט זען איך בין א פאפער והבאתי עלי קללה ולא ברכה. יעצט אז איינער ברענגט אריין פארן טאטן עפעס עסן טאפט ער אים אן וואס ער האט מיר געטאפט צו דאס זאגן די ספרים א מוראדיגע זאך אז יעקב אבינו האט נישט געהאלטן ביי די אלע דריידעלעך ער איז געווען תיתן אמת ליעקב האט ער מתפלל געווען צון אייבערשטן אולי הלוואי רבונו של עולם מאך א נס אז ימושני אבי דער טאטע זאל מיך אנכאפן און ער זאל זען אז ס'איז נישט עשו, איך וויל נישט דורכגיין דעם פראסידזשער פון גנב'נען ברכות. ווייל יעקב אבינו איז דורכגעגאנגען דעם פראסידזשער און ער האט איבערגעלאזט דעם תיתן אמת ליעקב, האט ער געהאט אפאר מאל אזאלכע דורכפעלער, איינס איז געווען ביי רחל און לאה, מען האט אים אויסגעפאפט, דאס צווייטע איז געווען ביי יוסף הצדיק, מ'האט אים געזאגט. הכר נא הכתונת בנך היא. און אזוי ווייטער, ס'איז דא נאך אסאך ספרים וואס זאגן אז דער חטא פון דינה איז אויך דאס געווען, און ס'איז דא נאך אסאך חסידישע טייטשן אין די ספרים וועגן דעם. נאר וואס, דער סוף איז טאקע געווען, ער האט אים געכאפט, ער האט אים געכאפט, אז דאס איז געווען א גניבה מיט די גאנצע זאך. וואס איז געווארן דער סוף זאגט דער מדרש מורא'דיגע זאכן, דער מדרש זאגט. ביסט דאך אריינגעלאזט אין די מינע דרכים, כאטשיג דער אייבישטער האט מסכים געווען, דיין מאמע האט דיר געהייסן, אבער דאס האט נישט געווען ראוי פאר א תיתן אמת ליעקב, און וואס איז געווען דער סוף? מען האט דיך אריינגעפאפט נאכדעם מיט לבן האט דיך אריינגעפאפט מיט רחל און מיט לאה, און נאכדעם זענען דיין אייגענע קינדער געקומען און דיך געזאגט טאטע, הכר נא, גוט, דו דערקענסט דאס קלייד, וועמענס איז דאס? יוסף'ס, מען האט אים געטראפן חיה רעה אכלתהו. ווען דו רעדסט פון א תיתן אמת ליעקב דארף זיין אנדערש די גאנצע שפיל, און דאס וואס דו מוזט אנהייבן צו פארשטיין, ווען יעקב אבינו גייט ווען נישט דעמאלטס אויפן וועג ווי זיין מאמע האט אים געהייסן, וואלט די גאנצע זאכן נישט געדארפט פארקומען, נישט די רחל לאה ארדיעל, ער וואלט געקענט נעמען ביידע אבער געהעריג, און עס וואלט נישט פארגעקומען יוסף הצדיק אז מען האט אים אויסגעפאפט. וועגן דעם שטייט אין אוהב ישראל און אנדערע ספרים אין חכמה לנשים אלא בפלך, נאר מיט שפינען, דאס איז זייער חכמה, מיש דיך נישט אין ברכות און קללות, און ער זאגט נאך מער, דער אוהב ישראל זאגט א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אז לאמיר זאגן עשו וואלט ווען באקומען די ברכות, נו וואלט ער געלעבט אין גן עדן אויף די וועלט, די קללה והיה כאשר תריד. און פרקו עול, דאס וואלט מען אונז קיינמאל ווען נישט באקומען. דאס מיינט אזוי, בין איך יא וואויל, בין איך נישט וואויל, אה, איך בין א מענטש, דער אייבערשטער גיבט מיר פרנסה, ער גיבט מיר לעבן, אזוי ווי פאר א נארמאלן מענטש, אבער אז איך לאז אראפ דעם עול תורה, דעמאלט טוט עשו ווערן מיין באלעבאס, דאס האט אונז נישט אויסגעפעלט. יעצט דאס זענען הויעכע בחינות, אבער איך וויל אריינגיין אין די נקודה דערפון, אז דער עולם זאל פארשטיין, די רבנים ווילן אונז איינרעדן אז זיי זענען אמת, און זיי לערנען תורת אמת,

טאטשן איינעם און אריינשטופן אין איינעם, דו דארפסט האבן א איטש אז זאלסט וועלן טאטשן דיין שוועגערן, זאלסט וועלן טאטשן די סעקרעטערי, זי איז דארט צו מאכן א דאלער און דו ביסט דארט צו מאכן א דאלער אין א ביזנעס, דארפסט האבן אן איטש זי צו טאטשן, צו פאנלען, איטס אנבעליוועבל, און פון דעם רעדט קיינער נישט, ביז איך האב נישט אנגעהויבן צו רעדן האט קיינער נישט גערעדט, היינט שוין ברוך השם אסאך. מ'האט געכאפט יעצט אין ארץ ישראל דריי חזירים איינס נאך עס אנדערע, און די צייטונגען שרייבן שוין ס'איז שרעקליך, און ס'וועט זיך אויפהערן. ס'דא מענטשן ס'זענען זיך מוסר נפש דארט, זיי בעטן איך זאל יעצט קומען אויף אפאר חדשים, זיי זענען זיך מוסר נפש, זיי גייען אין פייער אריין. און איינער האט מיר געזאגט, ער זאגט ווען ער רופט קאלט מיך אן און ער זאגט מיר כ'זאל אריבער קומען ווייל איך וויל נישט ער זאל גיין צו די פאליס, זאגט ער דעמטס קום איך גראד אריבער און איך שיס אים אויס יעדן צאן אין פיסק. איטס נאט גאנע העפן עני מאר, איך האב דאס אייביג געזאגט, איך וועל געווינען די מלחמה, די שאלה איז נאר וויפיל יאר ס'עט דויערן, פרעגט מיך איינער פון וואנעט ווייסטו אז'ט געווינען, זאג איך איך וויל דיך פרעגן, וואלסטו געוואלט מען זאל דיין קינד רעיפן, דיין זון אדער דיין טאכטער, זאגט ער ניין, נו קיינער וויל דאך דאס נישט, עווענטשעלי ביז מ'וועט האבן קוראזש צו רעדן וועט זיך עס טוישן. נאר דאס וויל איך דיר זאגן, הערטס אויף מיט די אלע שטותים אז ווייל די רבנים האבן שוין גע'פסק'נט, די רבנים האבן גע'פסק'נט אזוי, לעיזער בערלאנד האט געזאגט אז ער וויל וואוינען מיט אן אשת איש, האט ער געזאגט אזוי, איך בין דוד המלך, און ער האט געזאגט פאר א פרוי, דו ביסט בת שבע, און אז איך וועל מיט דיר האבן א בעיבי, עט עס זיין משיח, און טאמער נישט עט נישט זיין קיין משיח פאר אידן, און זי איז עס גרייט געווען צו קומען זאגן ביי רבין, זי האט געהאט סעקס מיט אים וועגן דעם, זי האט זיך איינגערעדט אז זי וועט אראפברענגען משיח'ן, איז למעשה האט ער אבער, זי האט אים געפרעגט וויאזוי קענסטו דאס טון? א איך בין דאך א אשת איש, האט ער געזאגט אז איך דעק מיך צו מיטן טלית בין איך אין עולם אצילות, פון דעם איז ער געקומען אין קאורט אויך, געווען צוגעדעקט אייביג מיטן טלית, נו אויב דער רב האט עס געפסקנט מעג מען זיך צודעקן אין טלית און מען איז אין עולם אצילות און מען מעג וואוינען מיט א אישה, מיט אן אשת איש און מיט אן אישה נידה מיט אלע מעשות, און דאס מוז זיך אויפהערן, דא ליגט דער בראך פארוואס אונז זעמער אזוי ביטער פארפארן, דער רב איז א נואף א משוגענער א ליידיגייער ער ברענגט אום די צייט, האט ער אפאר סיקריקים אפאר משוגעים, זאג איך דעי סיקריקים וועם איך האב געקענט, אלע זענען נערוון קראנק, כ'האב געהאט איינעם איז געווען דעם טענקער רב'ס א זון, ער האט מיר נאכגעלאפן אין די גאס ווי א משוגענער, ער איז געווען ביזי מיטן עירוב שמיירוב, טענקער רב איז מיר א משפחה, האב איך אים געזאגט זאלסט וויסן דיין זון איז א חולה רוח, זע צו נעמען קער פון אים, קאלט ער אויף דעם זון זאגט ער יא טאטע כ'בין שולדיג פופציג טויזנט דאלער פארן עירוב איך קען נישט ארויסקריכן, דער טאטע האט אים צוגעשטעלט א דזשאב, ער האט אים צוגעשטעלט די פופציג טויזנט דאלער און היינט איז ער א נארמאלער מענטש. רוב פון די סיקריקים ווערן סיקריקים ווייל ס'באדערט זיי אדער די געלט אדער זיי מאכן נישט קיין לעבן אדער זיי האבן א שווערע שטוב אדער זענען סתם חולי רוח. איך קען נישט איינעם וואס ער איז א געזונטער איך קען הערשל קלאר א חולי רוח זיין טאטע נאך געווען א חולי רוח און זיין טאטע געווען אזא העפי גאו לאקי סטייל האט מען עס נישט געזען און די אלע איז די זעלבע די זעלבע ווי די אלע קנאים אין ירושלים וועם זיי דרייען זיך ארום טובי' חוטא ער איז שוין טובי' חוטא אויכעט א חולי רוח ס'איז שוין צופיל געדרייט מיט די חברה. איך האב נאכנישט געזעהן קיין איינעם א נארמאלן, דו האסט א פראבלעם, קוק נאר דער רבי בסך הכל איז נישט קיין רב, און אז ער איז יא א רב, איז א רב זאגט ער נאר וואס די סיקריקים הייסן אים זאגן, איך האב דאך די רבנים פארציילט, ס'איז געווען דעמאלטס ווען מ'האט געמאכט דעם חרם אויף מיר, דו ווייסט וואסערע כוחות האבן אריינגעלייגט די סיקריקים, זיי האבן דאך געמיינט זיכער אז טאמער גייט דאס דורך לויף איך אוועק אויף אינדיע, ניין ניין ניין ניין ניין איך וויל זיצן דא אם ירצה השם, איז די זעלבע דא אויכעט, מען האט אריינגעלייגט כוחות כוחות כוחות, דער רב האט נישט קיין דיעה וואס צו זאגן, סאו אז ער האט געזאגט זאל ער נעמען דעם פאפיר זיך עס אריינשטופן אין אחור זאל זיך מקנח זיין דערמיט און עס אוועקווארפן, האט ער געזאגט, האט ער געמאכט א מיסטעיק, האט ער געטון א רשעות, האט ער געזאגט, אום דעם איז די גאנצע וועלט משועבד צו ליידן פון אים? זאג נישט און פארטיג, און נאכדעם רעדסטו פון אזאלכע רבנים וואס זענען בהמות. ס'איז דא אמאל א רב וואס איז א שטיקל א ביזנעסמאן אויכעט, ער קען זיך אויס אין די גאס מיט די זאכן, ער ווייסט וויאזוי מען מאכט א בענק דעפאזיט מיט א מאשין, און ממילא דו קענסט רעדן צו אים ווייל ער דארף נישט גיין מער אין באנק, ער קען מאכן אלע דעפאזיטס פונדערהיים. רעדסט אבער פון אזאלכע רבנים וואס זענען דעי העפען טו בי אזאלכע אפגעפליקטע בהמות פון קאפ ביז פיס. און אז ער איז אן אפגעפליקטע בהמה פון קאפ ביז פיס, וועסטו אים זאגן אז ער זאל דא זיין דער מבין אויף די טעכנעלאגיע? איך וויל דיך פרעגן, דער גרעסטער שלעגער. שלאגט זיך קעגן די טעכנעלאגיע איז דער גרעסטער מומחה אין טעכנעלאגיע ווייסט ווער? סקוקולענער רעבע! דאז דיס מעיק סענס טו יו? איך פרעג דיך! איך וויל דיך פרעגן ווען ס'איז דא א פראבלעם מיטן עירוב קאלט מען דעם סקולענער רעבן אז דער סקולענער רעבע זאל זאגן א מיינונג? ער ווייסט וואס טוט זיך אין הלכות עירובין? ער קען זיצן א גאנצע נאכט אין אפיניען און אינדערפרי דאווענען פירע נאכמיטאג? סאו. וואס ווילסטו יעצט מיט די רבנים? אינדערהיים ס'איז געווען א רב פלעגט מען אים נאכקוקן צו ער לערנט פארטאגס צו ער לערנט ביינאכט ער האט געהאט עפעס א פרעשור היינט וואס האט א רב אחוץ צו פרעסן און פאפן וואס האט ער נאך א אבליגעישן גארנישט יעצט איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך און מיט דעם וויל איך ענדיגן מיט דיר ווייל איך זעה דו כאפסט נאכנישט ווער ס'האט אומגעברענגט כלל ישראל. די שקצים האבן אומגעברענגט כלל ישראל, די רבנים האבן מיך נישט גערופן, זיי האבן ארויסגעגעבן א חרם, כ'ווייס נישט וואס זיי האבן ארויסגעגעבן, זיי האבן ארויסגעגעבן א פאשקוויל, ווייסט אזוי צו באגראבן יענעם מסוף העולם כולו ועד סופו, און זיי האבן געמיינט איך וועל מיך לאזן, כ'האב ברוך השם הנאה, נישט דער בעלזער האט זיך געלאזט פון זיי, איך האב מיך אויך נישט געלאזט, אבער דער בעלזער איז דאך בעלזער רב, א גרויסע קאפעציטעט, איך אלס קליינער מענטש האב איך מיך אויך נישט געלאזט, איז וויל איך פרעגן יעצט א שאלה, זיי האבן דאס ארויסגעגעבן. איינער האט זיך געפרעגט, אונטער וואסערע רעכט האסטו דאס געטון? האסטו דעם מענטש אהער גערופן? האסטו מיט אים גערעדט? דער איינציגער מענטש וואס האט מיט מיר גערעדט האט מיך געלאזט רופן איז געווען וויענער רב, און ווען ער האט גענדיגט מיט מיר רעדן האט ער געזאגט ער שרייבט נישט אונטער. איז וויל איך אייך פרעגן, סאו וואס איז ווערט א רב'ס א אונטערשריפט? וואס איז ווערט זיינס א דעת תורה? קומסט דאך יעצט אן, זיי האבן שוין געשריבן, ממילא וואס איך וויל? איך וויל מען זאל זיי מבטל זיין בטל והפ מבוטל והפקר כעפ.

פימפ פירט התאחדות הרבנים, און אמאל האט ער אריינגענומען ר' משי' העשל ביק ווייל ער האט געקענט מתיר זיין אלע עריות שבתורה, און איך האב אויפגעשטעלט מיט די מקווה'ס האבן זיי אים אביסל באזייטיגט, מ'האט אריינגענומען א הלל וויינבערגער וואס ער געבט נבילות און טריפות בשאט נפש, ער האט געלאזט א שוחט ס'האט אויסגעפעלט פראדאקשען, דער שוחט אליין האט מיר געזאגט האט אים געלאזט שעכטן אן א קבלה. ער איז א ליידיגייער. און אזוי איז דא דער עלעגאנטער, א חזר, דער גאלאנטער, די וואס אונז געבן די הכשרים און אונז שיקן צעטלעך מען מוז קויפן נאר היימישע, מען טאר נישט קויפן די או יו, מען טאר נישט קויפן די אלע קענס פון די או יו, פארוואס? ווייל דא מאכט אפאר אידן מאכן פרנסה, באלאוניס, עטס בלאפערס, עטס פארלאזט זיך אויף די או יו מאוסט אוו די זאכן, עניוועי, עטס שיקטס נישט עקסטערע משגיחים איבעראל, ווען נישט וואלט עטס געדארפט האבן זיבן הונדערט משגיחים אויף פעיראל, עטס האטס דאס נישט. סאו האבן די רבנים אונטערגעשריבן אויף מיר א חרם אן איסור וואטעווער איט איז, דאז איט ריעלי מין עניטינג אין דאלערס ענד סענטס? סאו ס'איז אזויפיל אין דעם נאר אביסל צו פארביטערן די יארן ווייל דאס איז א חלק פון די מלחמה. אבער איך וויל דיך פרעגן א זאך, האט עס עפעס צו טון מיט ריעליטי? זאגסט ווייל דער רב האט אונטערגעשריבן, האט ער אונטערגעשריבן, זאל ער זיך מקנח זיין דערמיט. האט אונטערגעשריבן זאל ער נישט אונטערשרייבן, און דאס האט אונז אראפגעברענגט אז אונז האבן געלאזט איצעלע פימפ אז ער זאל פירן די התאחדות מיט אלע טרייפענע הכשרים מיט די פאר דיינים ארום זיך, און אונז האבן דאס צוגעלאזט זעמער אונז נישט ווערט מער ווי שלעק, האמיר געהאט א פראבלעם צו מען מעג נוצן קאקא קאלא צו נישט, דאס איז געווען אונזער פראבלעם, אבער מיל מארט האט מען זיכער געמעגט נוצן, ס'איז נישט קיין שאלה אין דעם, איז דאך ממש דער דער קרבנות פארן מזבח האט דאך מיל מארט געהאט. איך וויל דיר זאגן, ס'איז טשעינדזשינג טיימס, אונז האמער אלע רבנים אין דר'ערד, אונז פרעגמיר זיי נישט, אונז ווילמיר נישט פון זיי הערן, און זיי זאלן אונז נישט געבן קיין מיינונג, און אז זיי ווילן קענען זיי ביי זיך אין בית מדרש זאגן א מיינונג, זאלן נישט אונטערשרייבן קיין צעטלעך, וואס אויף דעם גייט מען נאכדעם טעראריזירן מענטשן, און ארויסווארפן קינדער פון חדר, בכלל זיי נעמען די קינדער פאר משכונות, ווען דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה, האט ער געפרעגט ווער ס'וועט זיין די ערבים, האט מען געזאגט די קינדער, די קינדער זענען שוין פארהייראט צום אייבערשטן, זיי זענען דעם אייבערשטנ'ס ערבים, נעמט זיי נישט פאר משכונות ארויסצואווארפן פון חדר, אונז האמיר אזויפיל רעדן וואסערע שמוץ זעק די רבנים זענען, ביז ס'וועט זיין א גרויל, און ס'איז שוין היינט טאקע א גרויל, אליעזר בערלאנד האט געמעגט וואוינען מיט אשת איש'ן איז פשט אז רבנים האבן גוט געטוהן? צו דער אנדערער מאקלעוו, ער איז גאר צוויי מאל א מחותן מיטן סטייפלער, און דער אין. צווייס, דער גרויסער רב שיינבערג, רחמנא לצלן, זיי האבן דאך אפגעטון אים ארגער ווי אלע ארגסטע מענטשן האבן זיי אפגעטון, יעצט איז דארטן דא א רב אין ארץ ישראל, האט ער געוואלט מיט סעמינאר מיידלעך, די זעלבע שפילט זיך נאכאמאל איבער און נאכאמאל, ער הייסט דוד העריסאן, אנבעליוועבל וואטס גאוינג אן, א נחמיה וועבערמאן נאמבער דרײַ, שמוץ וואס זיי זענען, סא ווילסטו יעצט זאגן אז ער האט געזאגט, ער האט געזאגט זאל ער צוריקציען און קיינער האט אים נישט געבעטן ער זאל זאגן. און זיין זאגן איז גארנישט ווערד, און זיין חתימה איז נישט קיין חתימה נישט, און אויב עס קומען שוין ארויס רבנים נארמאלע וואס זיי הייבן אן צו גיין ווי מען זאגט אויפן וועג אז מען דארף טעכנעלאגיע און מען זאל עס אויסנוצן צו גוטן, איז לעבאוויטש האט נישט קיין פראבלעם מיט טעכנעלאגיע, זיי נוצן שוין טעכנעלאגיע פופציג יאר, אויפגעכאפט דעם רעבן. און אלע שמועסן, עס איז אזוי שיין אויף וואסער א סאבדזשעקט דו ווילסט. ס'איז דאך אזוי ביוטיפול. איך וויל דאך פרעגן דעם אמת, ווען ס'וואלט געווען טעכנעלאגיע אין צייט פון בעל שם וואלט נישט געווען א שיינע זאך? מען קען הערן ווי דער בעל שם רעדט, מ'קען זען וויאזוי דער בעל שם הקדוש האט אויסגעזען אין אנפאנג, די רבנים האבן געשריגן אויף אמעריקע מ'טאר נישט כאפן פיקטשערס, פיקטשערס איז עפעס ווערט געברענגט אין יערות דבש. אז די פיקטשער באדערט יענע מענטש אין קבר נאכדעם, זייער פיין, אלעס איז גוט, אבער מיט וויפיל שענער איז אז ס'איז דא אזאלכע שיינע פיקטשערס פון דעם רעבן זכרונו לברכה מיט אלעם, איז בקיצור, אונז וויל מיר ווערן נארמאלע מענטשן, אונז וויל מיר גארנישט הערן פון די רבנים, זיי האבן זייער דעת תורה, זיי האבן צוויי אזאלכע ישיבות, און דארטן קומט ארויס גדולים, זאלן זיך אויסמאכן און מאכן אשר יצר, אונז וויל מיר פון זיי נישט הערן, זיי זענען דאס נידריגסטע פון כלל ישראל. אנפארטשענעטלי, איך האף מיט דעם פארשטייסטו שוין וואס איך זאג. סקווערע חסידים קויפן אלע הייזער ארום סקווער כדי די חסידים זאלן עס נישט קענען קויפן, און זיי פארדינגען עס פאר לאטינאוס, גראדע די לאטינאוס זיי העפן טו בי זייער פיינע מענטשן, זיי זענען פעמילי פיפל, דאס איז נישט קיין ביליגע פארטא ריקערס, דאס איז אנדערע סארט מענטשן. סאו ס'איז זייער גוט אז זיי טוען עס, ווייל אזוי ווי מען זאגט וועט כאטש זיין נארמאלע מענטשן דארט אריינקומען. אבער כ'וויל פרעגן, איינמאל האט איינער געקויפט אויף אן אוקשן אין סקווער א הויז פון די באנק, ווייל די גנבים האבן נישט באצאלט, דעמאלט זענען זיי געקומען מיט בריוון מען טאר נישט, מען טאר נישט, מען טאר נישט, און יעצט מעג מען יא? דאס איז די דאבל סטענדערט וואס ער אויף לעבט, און דערפאר פארלירן זיי די פאוער. דער סקווערע רבי ווען ער טוט פייגערן וועט מען ערשט דעמאלטס זעהן אז קיינער אין שטאט האלט נישט מיט אים, איך האלט מען זאל מאכן יעצט וואוטס ווער ס'האלט אז די רבי איז אן ערליכער איד און אז ער האט עפעס אויפגעטון אין זיין לעבן און ווער ס'האלט אז נישט, וואטש וועסטו זעהן וואס ס'וואלט געווען. און די רבי טרויט זיך דאס נישט צו טון. יעצט דאס איז א רוסישע מעטאד ווי אזוי צו פירן א מלחמה, דו פערד אז דו ברענגסט אריין גוים ברענגסטו דאך אריין פאר דיר אויכעט די גוים, ביינאכט גייען זיי קומען און זיי גייען איינברעכן און נאכדעם גייען זיי. דיינע קינדער רעיפן בהמות וואס איר זענט, זיי זענען נעבעך אזוי משוגע לעצטנס אז ס'איז אנבעליוועבל. יעצט אין ארץ ישראל טוט זיך, ס'איז דא אזאלעכע משפיעים, כ'האב ענק שוין געזאגט בימיני בשם ומשה עבדו, דארף מען וויסן וואס צו גלייבן, דער רמב ם זאגט אז דער אייבערשטער האט קיינמאל נישט גערעדט מיט די אבות און מיט משה רבינו פאר זייערע פרייוועט זאכן, משה רבינו האט זיך געבראכן קאפ צו א שידוך פונקט ווי אונז ברעכן מיר קאפ, דער אייבערשטער האט אים נישט געזאגט קוק אויף אט די די גיורות גיי נעם זיי, זאלסט זיך מגייר גיין כהלכה. נישט געווען די מעשה. ער איז אויך געווען אזוי ווי יעדער מענטש וואס ער דארף דורכגיין זיין טאגס לעבן, און דאס איז געווען מעלה צו זיין אלע נצוצות וואס ער האט געדארפט. דא מיט דעם לעזער בערלאנד האט אזויפיל מיני כפירה צוזאמגערעדט, און די אנדערע זענען נישט בעסער. איז דא איינער, גודלעווסקי, זאגט ער, האסט יא געלייגט פיל, נישט געלייגט פיל, האסט בועל געווען נרויס, נישט בועל געווען נרויס, העי, די אלע זאכן דאס טאר מען נישט רעדן. דער עולם מיינט

אוועק זיין אביסל, מען האט עס צוטיילט אויף אלע דורות, אונז ליידן מיר נאך אויכעט פונעם חטא העגל, אבער אוועקצונעמען? איז נישט מעגליך, אמאל גרויסע צדיקים קענען עס ממתיק זיין, זיי קענען אראפנעמען אביסל דערפון, איז דאס אלעס מען זאגט רבי נחמן האט געזאגט, רבי נחמן האט נישט געזאגט, ס'איז אלעס ליגנס, און אז ער האט געזאגט האט ער זיך טועה געווען, ער קען דאס נישט צונעמען, איטס א מיסטעיק, טאמער האט ער עס געזאגט. יעצט קומען נאך די אלע צולייגערס, די אלע משפיעים, און מען זאגט נאך און נאך. איך וויל זאגן פארן עולם, וואס קלערט דער עולם פארוואס איז דא היינט אזויפיל צרות? פארוואס איז דא אזויפיל צרות אויף כלל ישראל? פארוואס איז דא אזויפיל יונגע קינדער שטארבן, אזויפיל מיידלעך און ווייבלעך שטארבן, אזויפיל קענסער, אזויפיל. גייטס אריין אין אלע שפיטעלער און טוט זען אז אין די גרעסטע שווערסטע שפיטעלער פון קענסער איז זיבעציג אכציג פראצענט היימישע מענטשן, אידן. וואס איז דא געשעהן? דער ענפער איז זייער פשוט, אמאל האט מען געוויסט אז אז א איד זינדיגט דארף ער זיך אונטערנעמען געוויסע תיקונים, קענסט נישט פאסטן? נאו פראבלעם, מאך א תענית דיבור, מאך עפעס, אנשטאט צו עסן לאמיר זאגן זעקס אזייגער, עס א פערטל נאך זעקס, געב די פופצן מינוט פארן אייבערשטן, און די זאכן האבן אוועק גענומען גרויסע צער מיטן חרון אף וואס דער אייבערשטער וויל נעבעך געבן פאר כלל ישראל, און מען געקומען מען האט אויסגעדרייט די גרויסע צדיקים'ס ווערטער, מען דארף זיך נישט זארגן,

צער און עגמת נפש, דו טוסט דיך מיט דעם אויסקויפן? יו העוו די סליידעסט איידיע? קומען די אלע משוגענע מחנכים, דאס איז שוין די ערליכע, כ'רעד שוין נישט פון לעיזער בערלאנד, דאס איז א כופר בעיקר, ער רעדט מינות און כפירה, כ'האב געהערט די טעיפס פון אים, רעד שוין נישט פון דעם שייגעץ, און כ'רעד אפילו פון די פרומע, און ווער? מאטא פראנק? ער רעדט דאך, ער ער ווייסט וויאזוי ער רעדט, אז חלילה ס'נישט דא קיין באשעפער, ס'נישט דא קיין שכר ועונש, האסט געקענט טון וואס דו האסט געוואלט, זאג דעם אייבערשטן פון יעצט גיי איך ווערן א גוטער און פארטיג. אזוי רעדן זיי, זיי רעדן מורא'דיג ביליג, איך האלט די אלע נייע ברסלב'ער משפיעים דארפן פארברענען אלע זייערע ספרים, צו יא דער באשעפער, דער באשעפער שטראפט, און אז דו ווילסט נישט תשובה טוהן ווייל דו ביסט זייער שטארק פארזינקען איז גיי אין דער ערד, הלעיטהו לרשע וימות, אונז קען מען נישט יעדן אפיקורס און יעדן בעל עבירה און יעדן כופרים ארויס ראטעווען אז ס'זאל נאך קומען אן קיין גרויסע יסורים, אונז בעט מיר ביים דאווענען ראש השנה יום כיפור אבל לא על ידי יסורים וחלאים רעים. נו ווער עט באצאלן די ביל? מאכט מען זיך אייגענע קליינע סעגיפן, און דאס נעמט אוועק דעם גאנצן חרון אף, און ס'נעמט אויך אוועק די גרויסע דינים וואס דער אייבערשטער וויל דיר געבן. ווען א מענטש וויל מאכן א גראדע ליין, אז ער מאכט עס נאר א טראפ קרום, בערך צען אינטשעס אוועק, עט ער שוין זיין א פערטל אינטש אף די ליין. א קלייניגקייט וואס א מענטש נעמט זיך אליין אונטער, איז עס מער ווי ווען דער אייבערשטער שטראפט. און נאך א זאך, ווען דער אייבערשטער שטראפט דיך, ווייסט דאך נאכנישט פארוואס ער האט דיך געשטראפט. ווייסט, וועסטו דיר אייביג איינרעדן אז ער האט דיך געשטראפט פאר א זאך וואס ער האט דיך קיינמאל נישט געשטראפט, ווייל דו דעם אמת ווילסטו דאך נישט וויסן. ער שטראפט דיך ווייל דו האסט בועל געווען עריות, ווייל דו האסט נאכגעלאפן קינדער, האסט געמאכט משכב זכר, און נישט ווייל דו קומסט שפעט נאך לכו נרננו ביים דאווענען. נע נע נע, נישט פאר דעם. יעצט אז דו עסט זיך אבער פארנעמען פאר די און די זינד, אז דו גייסט טון די און די תשובת המשקל, עסטו כאטש וויסן אז דו טוסט תשובה אויף עפעס. דאס הייסט מיט אנדערע ווערטער, לויט וויאזוי די מחנכים פון ברסלב טוען עס אראפלייגן, איז דאס אז דער ראשית חכמה מיט די אלע תעניתים וסיגופים פון אר"י הקדוש איז בטל ומבוטל והפקר כעפרא דארעא, דאס איז דאך זיכער. פארשטייסט? נאר דאס אז מ'קען ווייטער זינדיגן נאך איז נישט געפערליך, מארגן וועט מען זאגן ר' נחמן ראטעווע מיך ארויס. ס'איז אזוי שלעכט און שמוציג אפגעלערנט ר' נחמן, און זיי זענען ברוגז אויף לעיזער בערלאנד, איך זעה נישט אין זייערע דרשות בעסער פון לעיזער בערלאנד. חילוק איז נאר אז ער איז געגאנגען מיט אשת איש אויך, און זיי זענען אדער נאך נישט געגאנגען אדער זענען זיי נישט געגאנגען אדער האט מען זיי נישט געכאפט. מען קען זעהן דער וואס ס'רעדט ער איז מסביר דעם קארלינער רבינ'ס שיטה פארוואס ער שלאגט זיך נישט קעגן די אינטערנעט. איך האלט ער שלאגט זיך נישט ווייל ער איז א מאדערענער בוי, ער איז אן אמעריקען יענקי דודל, קיינמאל נישט געהארוועט אין זיין לעבן, מ'האט אים אויפגעפיקט ווייל ער האט עפעס איין. פינגער אזוי ווי דער זיידע האט געהאט, ביים דאווענען איז ער א אייז באקס, ער טוט גארנישט, ער איז נישט קיין עובד, ער איז גארנישט מיט נישט, ממילא באדערט אים נישט דאס אויך נישט. אבער עס'ט הערן וויאזוי דער תלמיד חכם רעדט די גאנצע צייט, דער רבי מיט זיין הייליגע אויגן, דער רבי מיטן הייליגן בליק, האט שוין הייליגע אויגן, האט שוין א הייליגן בליק, דאס איז די באלאני, איז יעדע זאך ויאמינו בהשם ובמשה עבדו דארף מען וויסן וואס ווער און ווען, טאמער גייט עס אוט אוו פראפארשען איז דאס סתם א אמונה טפלה, דאס איז עבודה זרה.

כ'וויל אויך צולייגן ווען כ'האב געמאכט די מקווה אין סקווער, געארבעט דארט זייער א לאנגע צייט צוויי דריי יאר אן ענד אף, האב איך געזעהן ווי די לאטינאוס ארבעטן דארטן אין סקווער, כ'האב געזעהן ווי א מיידל זעצט זיך אריין מיט א לאטינא און זי פארט פון די סקול ערגעץ ווי איז זי געפארן עפעס ברענגען כ'ווייס נישט וואס און ס'אינטערעסירט מיך נישט, סאו דאס וואס זיי ברענגען לאטינאוס ארום און ארום גייט זיין נאך א זאך גוט. און אז טאמער א מיידל אין סקווער עט זיין שוואנגער עט מען שוין מער נישט חושד זיין א בחור מ'עט זאגן די לאטינא האט עס געטון נאר דאס הייסט איך נעם מיר ארויס חלילה איין אויג און יענעם צוויי דאס דאס איז סקווער דאס אלץ אזוי געווען רוצחים גזלנים רשעים זיי עלן זיך ארויס נעמען צוויי אויגן מאכן פון די גאנצע קאמיוניטי נישט גוט אבער יענער וועט נישט קענען וואוינען לעבן סקווער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך עפעס א פרוי שרייבט אריין א בריוו, כ'מיין ס'איז א פרוי אן איינוואוינער פון סקווער, און שרייבט אז אמת די רבי איז טאקע אביסל צופידלט און צו'חוש'ט נאר מ'מוז אים נאכגעבן, און אז ער רעדט זיך איין אז ער וועט פארלירן די הנהגה מוז מען אים גלייבן און מ'מוז אים צושטעלן אז ער זאל נישט פארלירן די הנהגה, קודם כל ער האט נישט קיין שום הנהגה, ניינציג פראצענט פון די אינגעלייט דאווענען אינגאנצן נישט, זיי זאגן מיר זיי קענען נישט דאווענען אין אזא בית מדרש. סא וואסערע הנהגה האט ער? און מ'קען נישט דאווענען אזא געפאקטן בית מדרש, ס'דארף זיין פלאץ מ'זאל קענען ישוב הדעת מיט אלעם, סא איך וויל נישט אריין גיין יעצט אין די זאך. למעשה ער האט נישט קיין שום הנהגה במילא ס'איז שטותים, מ'האט פאר מורא און מענטשן זענען עובר אויף כל עבירות שבתורה, אבי ס'זאל מיטגיין מיטן סיסטעם. סטעם. אבער איך וויל פארשטיין א זאך. איר ווייסט וואס דער חורבן פון סקווער איז געווען? איך וויל אייך עפעס זאגן. ווען סאטמאר רב האט געוואלט מאכן זאכן, איז אים יעדער געשטאנען אין וועג. רבי, ס'וועט נישט אויסהאלטן אזוי, ס'וועט נישט אויסהאלטן אזוי. און דער מענטש האט זיך געלאזט לערנען. דער סקווערער איז אזא משוגענער עקשן, ער לאזט זיך נישט לערנען. ער ווייסט ער פארט נישט גוט, ער פארט אין די וואנט און ער לאזט זיך נישט לערנען. נאר ער האט די זעלבע שיטה ווי סטאלין. ווען ער עט אפפייגערן, קענסטו רעדן נאכן אונטער זיין רוקן וואס מ'וויל. דעם חורבן האט ער שוין געמאכט. איז וואס איז דא געשעהן? וויבאלד ער האט אנגעמאכט א חורבן און מ'האט אלץ געזאגט דער רבי וויל און דער רבי מוז קריגן זיין וועג האט מען אים געלאזט פארן אין די וואנט אריין, ער האט געטון אלע רשעות, ער האט פארברענט מענטשן, ער האט גע'גנב'עט געלט, ער האט געלאזט הערשי ברייער זאל מאלעסטן קינדער, העי, מ'האט דאס געדארפט אפשטעלן רייט עוועי, ווען ער איז געווארן רבי האט מען געדארפט זאגן וועסט ארויסגיין פון די גלייזן, עט מען דיך איבערלאזן, מ'עט מאכן א מרידה. דו פארשטייסט וואס דא איז געווען? יעצט איך וויל פרעגן די פרוי וואס האט געשריבן דעם בריוו, איך וויל דיך פרעגן, לאמיר זאגן די רבי עט ווארפן אן אויג אויף דיר, עט וועלן מיט דיר וואוינען, עסט אים לאזן וואוינען אזוי ווי לעיזער בערלאנד האט געלאזט זיינע נקבות וואוינען מיט אים, און לאמיר זאגן דו עסט מוותר זיין אויף דיר, דו עסט זאגן מילא פארן רעבן טוסטו אלעס, וואלסט געלאזט דיינע זיבעצן און אכצן און ניינצן יעריגע מיידלעך זאלן האבן סעקס מיטן רעבן, צו טאמער די רבי עט וועלן אז זיינע קינדער זאלן האבן סעקס מיט דיינע קינדער. וועסט עס צולאזען? דאס איז ענקער חרטה. דאס האט אראפגעברענגט דעם גאנצען טשערנאבל קנאבלעך מיטן דרך הבעל שם. פארוואס? ווייל מ'האט געזאגט, די רבי וויל זיין וועג אפילו ער איז נישט גערעכט, אזוי שרייבט איר דאך אינעם בריוו. אפילו יעדער זעהט ער איז נישט גערעכט, הי העז טו געט היז וועי. ער איז א פארפוילטער שייגעץ דורך און דורך, מ'האט עס געדארפט אפשטעלן נאך דרייסיג יאר צוריק, צו פערציג יאר צוריק. און אזוי איז געווען מיט די אלע קאמוניסטישע רעזשימס, מ'האט עס נישט אפגעשטעלט. מ'דארף עס זעהן אפ. שטעלן. איז זאגט די פרוי און אפילו די רבי איז נישט גערעכט זאל מען אים לאזן. פארוואס? וואס האט ער צוגעלייגט צום שטעטל? כ'מיין אפילו ווען ער וואלט ווען צוגעלייגט, איף הי'ז ראנג הי'ז ראנג, אבער ער האט גארנישט צוגעלייגט, ער האט גע'גנב'עט און געריטן אויף ענק און אויף ענקערע קינדער און אויף ענקער אייניקלעך, קוקטס וויפיל פגעים עטס האטס, דאס איז אלץ די רבי שולדיג. ווייל ער האט נישט געוואלט אריינברענגען העלפ פון אוטסייד, און אז מען האט שוין יא געמוזט אריינברענגען העלפ ווייל מען האט געזען אז די גאנצע מוסד גייט אונטער, האט די רבי נישט געלאזט אז מען זאל זאגן אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, מען זאל נאר רעדן פונעם טשערנאבל און פונעם רעבן, ווייל ער האט געטענה'ט אז זיין טאטע האט אויך נישט געלאזט. ער פארשטייט נישט צו פירן, אזוי ווי פונקט ווי ר' מאטעלע האט זיך איינגערעדט ער מוז עפענען א ישיבה מיט א תלמוד תורה מיט א מיידל סקולען געט אז צוויי בחורים האבן געטאטשט איינער דעם צווייטן ער גייט צושפארט פאר צושפארט אויף דאס איז די די ווילדע צודרייטע מענטשן בין איך א יונגל בין איך א מיידל איז בייטאג איז ביינאכט דאוון איך ליין איך לערן איך. עניוועי, די פרוי ווער ס'שרייבט דעם בריוו, די איינוואוינער פון סקווער, איז זיכער נישט גערעכט, און דאס האט אראפגעברענגט גאנץ אידישקייט, ס'האט אראפגעברענגט חסידות, חסידות האט אלץ געהאט א גדר, דו ביסט מער און פרומער אבער דו מוזט דיך האלטן צו די תורה. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט אז די רבי האט געהאט צוויי בחורים וואס ער האט געטאטשט אין צעלימער חדר, מ'איז אריין צום טאטן זיינעם, דער סקווערע רבי איז אריין צום טאטן זיינעם, האט ער געוואוסט ער מוז אנטלויפן, שטאטס צו זאגן דעם זוהן האלט ער די הענט ביי זיך אין די ערווה, ער לויפט ער אוועק. כ'האב געמיינט ס'וועט נישט נאכלויפן. עניוועי, ס'איז דא איינער א ראטענבערג, כ'האב שוין געזאגט זיין נאמען, ער איז געווען אן אמעריקאנער, וואוינט, ער איז געווען דעם רבינ'ס בויפרענד, יעדער ווייסט עס, ווי אלל נאו די סטארי, דאס איז היסטערי דעט עווריבאדי נאוס, וועגן דעם גייט יעצט ראטענבערג און שטעלט זיך קעגנאיבער סקווער, און דאס קען די רבי נישט פארטראגן, ווען נחום ראזענבערג זאל מאכן דארט א שול באדערט אים נישט, ראטענבערג קען ער נישט אויסהאלטן. ווייל דער ראטענבערג איז אין די משפחה, ווייסטו ס'איז א פעטער זיינס א קאזין. יעצט מען קען זאגן א אינטערעסאנטן געדאנק אז דער ראטענבערג דעם וואס מ'האט פארברענט קען זיין ער האט נישט קיין שום שייכות מיט די משפחה נאר דער ווארט ראטענבערג דאס רעגט אויף דעם רעבן ווייל ער ווייסט דאך נעבעך אז ראטענבערג איז געווען זיין בויפרענד. ער איז במילא אזוי ווי ס'שטייט דארטן ביי אשת יפת תואר, ער קומט אריין האקט ער זיך אן און ער גייט ארויס האקט ער זיך אן און ער דרייט זיך עס קאסען קאסען קאסען אוי וויי עניוועי איינער האט אריינגעלייגט אין בלאג ער פרעגט צו נחום ראזענבערג קען דארט אויך קומען דאווענען האט דער רב געענפערט כ'ווייס נישט וויאזוי ער הייסט אויפן ערשטן נאמען האט ער געזאגט ביי מיר קענען קומען דאווענען ראזענבערג מיט ראטענבערג ברוך השם אבי ס'ווערט שוין אביסל א פארברייטערונג מ'רודפ'ט שוין נישט אזוי אידן וואס ווילן קומען דאווענען. נאר איך ברויך עס נישט האבן. און ער שרייבט נאר זאלסט אים נישט לאזן קוקן אין די מקוה ווייל ער קען עס דערנאך פסל'ען. שטייסט אבער דאס איז גארנישט. דארט ווי איך האב געפסל'ט איז עס פסול. נאר איצעלע פימפ, דער פינג פאנג, ער האט ארויסגעגעבן דעמאלטס א בריוו אין מאנטריאל, ער האט מיר אליין מודה געווען אז ער האט עס געטון. ווען נישט האב איך דאך געוואוסט איך זע דאך ס'איז זיין אלט אזיאטישע מארמאראשע שפראך. זיין טאטע חנוך שלום פלעגט קלאפן אין אלע טוילעטס אין קעמפ, ביסטו דארט אין לעין? לעין? העי, לאו לייף וואס דו ביסט, לעין איז ער דארט, עניוועי דאס איז א א זיי האבן עס מיטגעברענגט ערגעץ איך ווייס נישט פון ווי זיי קומען באט ס'איז נישט מיינע ביזנעס, סאו איצעלע פימפ האט מיר מודה געווען אז ער האט עס אויסגעשטעלט דעמאלטס קעגן מיר, ער איז אין ערגעץ נישט אנגעקומען האבן מיר געבויעט דארט א קוואל מקוה ברוך השם אבער איך וויל. איין זאך פארשטיין, סא איצעלע פימפ קען טוהן וואס ער וויל און קיינער זאגט אים גארנישט, און דאס איז אידישקייט? סא דארט ווי איך האב געזאגט אז ס'איז נישט כשר איז עס טאקע נישט געווען כשר, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, כ'האב פרובירט צו פאררעכטן. כ'וויל נאר זאגן, איינער קאלט מיך אן פון סקווער, נישט דער וואס כ'האב ענק שוין געזאגט אויפן האטליין, נאך איינער, דו ווייסט נישט, דו ביסט געווען דער גרעסטער אין מקוואות און דערווייל האסט דיך אריינגעלאזט אין די אלע שמוץ און דו ביסט היינט גארנישט ווערד. איך זיץ זיך און איך לאך, כ'האב גארנישט געוואלט ענטפערן. קודם האב איך דיר געוואלט זאגן אז איינער איז די גרעסטער אין מקוואות ווייל מען נעמט אים נישט מיינט נישט ער ווערט אויס גרעסטער, ס'מיינט ס'איז ענקער שולד אז עטס האטס נישט די בענעפיט אז עטס קענטס געניסן פון דעם מענטש. צווייטנס האב איך דיר געוואלט זאגן, פלוצלינג בין איך געווארן די גרעסטער אין מקוואות, ווען איך פלעג גיין פאר מקוואות פלעגט מען דאך מיך, אה, קוק וואס איצעלע פימפ האט געטון, האט ארויסגעגעבן בריוון, זייט ווען בין איך געווארן די גרעסטער פון מקוואות? דריטנס וויל איך דיר זאגן זייער פשוט. ס'איז געווען איינער וואס ער איז געווען זייער א גרויסער חוקר, ער האט אראפגעברענגט אסאך מיני חקירה, ער האט געהייסן אריסטאטעלעס. דער רמב"ם ברענגט פון אים אסאך מאל צו, דער רמב"ן זאגט אז דער יווני האט געהאט אסאך שלעכטע געדאנקען, ער האט נישט געוואוסט, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג יעצט. אריסטאטעלעס איז דא א ספר רחמי האב, צום סוף ברענגט ער א בריוו וואס אריסטאטעלעס האט געשריבן פאר זיין תלמיד דעם קעניג אלעקסאנדער די גרעיט, שרייבט ער אים, ווען איך זאל איינמאל קענען זיין דערמאנט אין תורת משה וואלט מיר געווען בעסער ווי די אלע מיני חקירה'דיגע ביכער וואס איך האב געשריבן, איך זעה היינט אז ס'איז אלעס נישט אמת און אזוי ווייטער, זייער א שיינע בריוו, ס'איז כדאי עס דורכצוקוקן, א קאפאנעם, איך וויל דיר זאגן עפעס, עס איז ביי מיר כדאי איינמאל צו זיין פארשריבן אין רבונו של עולם'ס בוך אז כ'האב מיך געשלאגן פאר קדושת ישראל, פאר מקוואות, ווי צו זיין אין סקווער אז איך בין א שיינער איד, שי יא, למעשה האט עטץ דעם שאדן ווייל איך מאך היינט נישט די מקווה, דערווייל איז עס נישט געפערטיגט, ווען עטץ וועט'ס פערטיגן עטץ מיך רופן. און נאכדעם וועט מען מיר זאגן ווי כשר ס'איז, ווער ס'האט משגיח געווען דארטן, אהרן גאלדמענצער? הא? עניוועי. שוין, דער צייטונג האט שוין געטראפן אויף דזשודי ראפפויגל אז זי איז אויך געווען אינוואלווד אין א סקענדל, זי איז געווען די סעקרעטערי פון דעם שעלדאן סילווער, קיצור ס'איז אין דער ארדענונג. יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא א געטעוועי דעם שבת, ס'איז אין די קראון פלאזא האטעל אין קאנעטיקוט, דארט מאכט מען אסאך שמחות מיט אלעם, אגודה מאכט דארטן זייער קאנווענשאן, בקיצור ווער גייט רעדן? ר' זרי'ל טויבער, און ווער ס'וויל זאל אפקאלן און מאכן רעזערוועישאנס, ער האט אויכעט אויפן אינטערנעט האט ער אז מ'קען מאכן אויפן אינטערנעט אויך רעזערוועישאנס, סאו דער חזיר זרי'ל טויבער וואס האט אומגליקליך געמאכט אידישע קינדער, ער גייט מאכן א שבתון און רעדן פון אידישקייט. און וועלכע פרוי ס'איז אליינס און א מיידל, זי איז אליינס זאל זי וויסן זריל איז א חזיר ענד הי קען יוז יו ענד יו קען יוז הים. צו ס'איז אויסגעהאלטן הלכה'דיג? ניין, דער אייבערשטער וועט שטראפן פאר דעם, אבער ער זאל נישט קומען מיט א פרומע צורה, ער איז א חזיר. ס'איז דא פרויען וואס זיי ליידן נאך היינט פון זיינע סעקשועל אביוז. קיינער קען נישט ארויפרופן אין א האטעל א מיידל, אפילו אברהם אבינו האט עס נישט געקענט, ווייל ער האט אויך איינגעהאלטן אפילו עירוב תבשיל מכל שכן נאך איסור יחוד, און משה רבינו האט עס אויך נישט געקענט, און זריל טויבער האט זיך איינגערעדט ער קען. אז איז געוען א יעקע און שי באסטעד. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז געווען יעצט אין קאליפארניע א מורא'דיגע פייער, ס'איז געהארגעט געווארן זעקס און דרײַסיק מענטשן, מ'האט דארט געוואוינט איליגעל, מ'האט געזען אז ס'האט נישט געקענט אפילו האבן א קעפעסיטי פון אוועק שיקן אזויפיל מענטשן טאמער ס'איז א פייער, ס'איז אינגאנצן געווען צוויי סטעירקעיסעס געמאכט פון האלץ, און די וועלט איז אזוי ברוגז, די גויאישע וועלט, אז זיי ווילן יעצט נעמען דעם לענדלארד און אים איינשפארן פאר מורדער און פאר נאך טשארדזשעס, אין דעם וויל איך זאגן פארן עולם, רבותי, קויפט א הויז מען בויט איבער, יא ליגעל נישט ליגעל, אמאל איז נישט דא גענוג ארויסגאנגס, אמאל איז געשעהט עפעס א אומגליק, די אלע זאכן דארף מען זייער זייער וואטשן, און נאך א זאך ס'איז געווען דעם זומער איינער האט איבערגעלאזט א קינד אין א קאר, און ער האט זיך עפעס פאררעדט פארן דזשאדזש, די דזשאדזש האט געהערט פון זיין ערשטן סטעיטמענט אז ער האט עפעס געהאט געזאגט אז ער האט נישט געוואלט האבן אן עקסטערע קינד, ער האט געוואלט אנהייבן א נייע לעבן מיט א פרוי, און זי האט עס געהאלטן פאר אזא פאוערפול סטעיטמענט אז. למעשה זי האט אים געגעבן לייף לאנג פריזן און זי האט אים נאך צוגעגעבן נאך עפעס פינף און דרייסיג יאר צו וויפיל. רבותי איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם אונז האמער אסאך מענטשן וואס זיי הארגענען משפחות וועגן די עי קעי פאליסיס יו שוד בי ווערי קערפול די גאווערמענט טוט שוין אריינקוקן אין די זאכן ענד איט שודנט האוו עווער בין דעט וועי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ברעיקינג ניוז אז די פרוי וואס איז געווען די באלעבאס. אויף די טשיילד פראטעקשאן איז געפלויגן, זי האט געמוזט היינט רעזיגנירן. איך האב ענק געזאגט, ס'איז דא אזויפיל קילערס, מ'האט געהארגעט נעבעך די קינדער, די לעצטער איז געווען א טאטע, א שטיף טאטע וואס האט אנגעמארטערט דאס קינד, און ס'איז דער רעספאנסיביליטי, און איך האב גראד איינגעגעבן פעיפערס אז אוהל איז די זעלבע שקצים, און איך האב גראד געזאגט אז דער וואס, איך וויל נישט יעצט זאגן זיין נאמען וועגן ליגעל זאכן, דער וואס ער פירט אין אוהל, מאכט צוויי דריי הונדערט טויזענט דאלער א יאהר, זיצט און ווייקט זיך אין שטינקאטשער מקווה. ער איז פול מיט שכבת זרע פון ברוך מרדכי'ן און פון דעם אנדערן אשכנזי פוי חזירים פון דוד שיע פרידמאן און ער האלט אין איין זאגן ער וויפיל האלט די זייגער דער ניינער מנין שטעלט זיך שוין וואט וואט אר יו דואינג אין די מקווה ווי קינדער זענען דא וואס פעניעסטו דארט ארום און דו נעמסט קעיר פון אוהל אה עס קומט יעצט ארויס די גאווערמענט וויל האבן עדות זאג איך הער אויס איך וויל פרעגן דעם ווער ס'האט עס מיר געזאגט. צו ער איז מסכים צו קומען פארווארד, ווייל פיקטשערס קען איך נישט האבן, כ'וועל כאפן א מקווה, א פיקטשער אין א מקווה פון נאקעטע מענטשן, ווייסטו ווי איך וועל מיך טרעפן? זאג זיי זאל פארשטייען. מ'וועט עס צוביסלעך העט מען עס איינעמען, צוביסלעך, ס'האט גענומען יהושע בן נון מיט זיין גרויס צדקות מיט די חומה וואס איז איינגעפאלן אין יריחו, האט אים גענומען זיבן יאר איינצונעמען, זיבן יאר! שטעל דיר פאר וואס דאס הייסט זיבן יאר און נאכדעם איז נאך געווען נאך זיבן יאר וואס מ'האט געווארפן גורל און ס'איז געווען חלוקה, מ'האט צוטיילט, ס'האט אויך געדויערט צייט, אויף די וועלט איז אלעס א טיים קאנסומינג אייטעם. יא, ס'פארט גוט ברוך השם, זיי האבן מיך שוין געקאלט, זיי ווילן איך זאל אראפקומען איך זאל זיי ברענגען די אלע עדות, איך האב זיי געזאגט איך גיי ענק אלעס צושטעלן ווייל היינט האט שוין קיינער נישט מורא צו קומען פאראויס ברוך השם מ'האט שוין דאס אויך דערלעבט, מ'האט שוין דערלעבט אז מ'. רעיפט א מיידל און זי האט נישט קיין מורא צו קומען פאראויס, ביז יעצט האט זי זיך נישט געטרויט צו קומען, קודם וואלט זי נישט געגלייבט, און דער אייגענע טאטע וואלט זי אנגעמאקלט די ביינער, און די גאנצע שטאט וואלט איר נאכגעשריגן אה די שיקסע, העהה, נחמיה, ווען די מיידלעך וואס דו האסט גערעיפט, זיבן וואס אונז ווייס מיר און זעקס וואס אונז ווייס מיר, ווען דו טוסט עס ווען היינט, האהאהאהאהא. איין מיידל וואלט געווען גענוג קערעידזשעס וואלט גענומען א שערל זאלט דיר אפגעשניטן די מעשה, שטעל דיר פאר ווי דו וואלסט אנגעקומען, אדער אין האספיטל אדער אין קבר, די די זאכן זענען געענדיגט ברוך השם געלויבט ביסטו קודשא בריך הוא, אז מען האט שוין נישט מורא צו רעדן אויב מען רעיפט א מיידל, עניוועי נאכדעם איז דא נאך זייער וויכטיגע נייעס. וואס דאס איז שטארק אינטערעסאנט צו באטאנען. איך האב דאך ענק געזאגט אז דער עולם איז אנגעדראגד און אנגעדרעקט, און יעדער האט געזאגט איזשי איז א וועכער דראגס, און דער איד און צייטונג דער בלאט האט נאכגעשריבן, איין בהמה שרייט נאך נאכן צווייטן. דער מדרש זאגט, מען זעט אז א מענטש קען פירן הונדערט בהמות, יעדע בהמה קען דעם מענטש געבן א שטויס און ער קען פליען. פארוואס האבן אזויפיל בהמות מורא פארן מענטש? זאגט דער מדרש, זיי האבן נישט מורא פארן מענטש, זיי האבן מורא פאר די בהמה אונטער זיי, זיי ציטערן אז יענע בהמה האט דעם פאוער זיי צו פירן. גאנץ סאקמער, קאקמער און די אידישע קאמיוניטי איז אלץ געווען אזוי צוזאמגעשטעלט, איך מיין די נעראו מיינדעד, יעדער האט מורא יענער וועט זאגן, יענער וועט זאגן, און נאר וועט נישט גיין שידוכים, און נאר וועט מען דיך ארויסזאגן, און נאכדעם און נאכדעם און נאכדעם און נאכדעם, ס'איז דא א סעלושען פאר אלעם ברוך השם. סאו וואס דא איז געשעהן איז איז א מורא'דיגע זאך. איך האב ענק געזאגט ס'איז פול מיט דראגס האט יעדער געלאכט, נחום ראזענבערג איז דער בהמה, נחום ראזענבערג, און דער האט שוין געטראפן אז איך פאר צופיל אויף אוקריינע, און ווער ווייסט ער האט שוין דארט איינעם שוין געוויסט זיכער אז אום. ס'דא איינער מיילעך לייפער, די באמע דרייט זיך ערגעץ אין אפסטעיט, ער האט געוואלט ווערן זאליקא'ס רעכטע האנט, מ'האט אים שנעל געגעבן דעם וועג ווייל איך האב זיי געזאגט דער מענטש איז א נואף, נישט דא א סטוארדעס אין על על וואס האט געזאגט אז דער חברה'מאן פאטשקעט. נישט. אבער מיר האט געזאגט א סטוארדעס איז אמאל געפארן מיט אים אין איין פליגער אין אן על על. עניוועי, באהאלט ער זיך יעצט ערגעץ אין אפסטעיט, ער האט א הויז, מען נעמט אריין מענטשן, די וואס האבן אים געגעבן דאס געלט איז א כל הבא וכל הבא על אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, ער זוכט נעבעך חתונה צו מאכן מיט זיינע קינדער, ער האט נעבעך נישט קיין געלט, דער אייבערשטער האט אים אלעס צוגענומען, האט אים צוגענומען דעם ברודער האט אים יונג געפייגערט, און נאכדעם האט ער אים אויכעט צוגענומען.

פארטש. בקיצור, ער האט זיך אנגעדראגט, און ווען ער איז דראגי איז ער דאך זייער גערעגט, און ער קען שלאגן, ער קען הורטן, מען וויל אים נישט שיסן אויך נישט, מען וועט דאך אים נישט הרג'ענען, מען וויל ארויפלייגן א סטרעיטדזשעקעט אויף אים און אים אריינפירן אין א סטעיט האספיטל. איז די גאנצע גאס איז יעצט אויף, ס'טוט זיך, איז איינער קאלט מיך אן וואס ער זאל געבן א. פאר די צייטונג וואס ער זאל געבן א סטעיטמענט זאג איך אים געב א סטעיטמענט ס'איז נישט דא קיין דראגס ס'איז נחום ראזענבערג'ס פאנטאזיעס דאס דרייט אן נחום ראזענבערג ווי ער איז יעצט און ס'איז בכלל נישט דא קיין דראגס ס'איז נישט דא דארט א אינגערמאן ס'איז נישט דא קיין דראגס ער איז נישט וויילענט ס'איז נישט דא פאליס אין די גאס אויך נישט פרעגט ער ביסט משוגע מ'זעהט דאך ס'איז דא פאליס קוק וואס דא גייט פאר זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן סאקמער קאקמער האט אויסגעלערנט דעם עולם נישט צו טראכטן. מענטשן פרעגן וויאזוי רבנים האט אין דער אלטער היים ס'איז געווען עשירים זענען אוועקגעלאפן די גאנצע פארוואס ער האט זיך געראטעוועט רייכמאן איז געווען ווייל ער איז געווען אויף א בר מצוה אין עפעס אן אנדערע שטאט פון אן אייניקל און ווען ער איז צוריק געקומען איז שוין געווען די ס ס ארום זיין הויז האט ער געזען אז ער מוז לויפן אויף טאנדזשערס פרעגט יעדער ס'איז געווען אזויפיל רייכע מענטשן וואט ריעלי העפענד טו עווריבאדי אז קיינער איז נישט אנטלאפן? מיר זאגט מען די רעבעס די רבנים האבן געזאגט מען זאל נישט אנטלויפן ס'איז נישט אמת איך האב עס געזאגט אפאר מאל אויפן האטליין מענטשן זאגן אז די רעבעס געהייסן זאל נישט אנטלויפן איך האב געטראפן א איד אין א נורסינג האום ער איז געווען אלט פֿינף און נײַנציק יאר איך האב אים געטראפן מיט רבי שייעלע קערעסטירערס אן אייניקל און ער האט געזאגט אז דער הייליגער רבי שייעלע ער איז געווען א צוועלף יעריגער בחור דער בחור און דער הייליגער רבי שייעלע האט ארויף געלייגט ביידע הענט אויף אים און געזאגט פאר זיין טאטן שיק אים שוין אויף אמעריקע ווייל דארט וועט ער מצליח זיין עט ער קענען בלייבן לעבן. די צדיקים האבן ארויסגעשיקט שטילערהייט, ער האט אים ארויפגעלייגט ביידע הענט, און דער איד איז טאקע געשטארבן, ער איז געווען אין א נורסינג האום, ער איז שוין געווען אלט פֿינף און נײַנציק, ער איז געשטארבן דא אין אמעריקע, געהאלטן שבת מיט אלעם, ס'איז באלאוני, די רעבעס האבן נישט געלאזט. וואס איז געווען איז, מ'איז ארומגעפארן מיט אזאלכע קאפאוס, מ'האט געזאגט, נע, מ'שיקט אונז נאר ארבעטן, שמארבעטן, מיר האט דערציילט א רב, ער האט געוואוינט אין בארא פארק אויף דער עלטערע, זאגט, מ'האט אלע רבנים געהייסן זאלן ארומגיין זאגן, מ'גייט זיי גארנישט טון, מ'וועט נאר גיין צו די ארבעט, די שמארבעט. און דער רב האט זיך אויפגעשטעלט ברבים און ער האט געשריגן, רבותי זיי זענט ליגענערס מען גייט ענק אלע הארגענען, און דער רב האט אויך דורך געלעבט די מלחמה, ער האט מיר אויסגערעכנט נעמען פון רבנים וואס זיי האבן דאס געטוהן, צו זיי האבן געוויסט צו נישט, צו דורך דעם האט מען זיי געגעבן א חנינה אז זיי זאלן קענען בלייבן לעבן, צו מען האט זיי על כל פנים צוגעזאגט אז זיי זאלן בלייבן לעבן, איך ווייס נישט, ס'אינטערעסירט מיך נישט אויך נישט, ווייל דער דער מיטל רבי איז מסביר אז א קאקארוטש עט אנטלויפן פון א קאקארוטש פונקט אזוי ווי א מענטש פון א מענטש, ער האט מורא ער וועט אים הארגענען. פארוואס? זאגט ער, ווייל א זאך וואס איז עצמיות הנפש, דארטן איז נישט דא קיין חכמות, איז נישט דא גארנישט, איז דא עניטינג טו סעיוו יור סעלף? איז דער רבי, איז די רבנים, זיי האבן אויכעט געטון קעגן די אינטערעסן פון כלל ישראל? הו נאוס? ווער ווייסט? איך גיי זיי נישט באשולדיגן. און וועגן דעם האט זיך אויסגעלאזט א בוידעם פון אלע, ווייל זיי האבן ליגנט געזאגט פארן עולם, אזוי ווי מ'זאגט אונז היינט ליגנט, אז די אלע פראגרעמס מעג מען מיט די אלע זאכן, ווער ווייסט וואס וועט זיך נאך אויסלאזן פון די אלע רבנים? באט עניוועי, נישט דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען. וואס איך וויל ארויסברענגען איז. אז מ'האט קיינמאל נישט ארויסגעזאגט דעם אמת, מ'האט אויסגעלערנט דעם עולם נישט צו טראכטן, און טאמער איז וואורסט קעיס סצענאריאו אז דער שונא איז שוין אין די שטאט, זאגט מען אה דער הייליגער רבי האט געווינטשן, געשמינטשן, געפינטשן, לאז אפ מיט די שטותים. ס'האט מיר דערציילט א איד אז דער הייליגער בעלזער רב האט געוואלט בויען בעלז אין ארץ ישראל, האט ער ארויסגעלאזט א שמועה צו די גבאים, אז ווער ס'עט אוועק געבן העלפט פון פארמעגן עט בלייבן לעבן, האט מיר דערציילט א איד ער איז געגאנגען ער האט אים אוועק געגעבן העלפט פון פארמעגן און ער איז טאקע געבליבן לעבן ער מיט זיין ווייב מיט אלע קינדער, איך דיניי נישט אז דער הייליגע בעלזער רב האט געהאט א ווארט אין הימל, בפרט נאך ער איז געגאנגען איבעריקן פון פוילן בעלז האט זיך עס איבערגעריקט אויף ארץ ישראל, ס'איז א גרויסע קדושה, ס'איז א העכערע קדושה, איינער זאגן עט ציונים ציונים ציונים, אה הער אויף מיט די ציונים און די שטיק וויל איך נישט הערן, כ'וועל דיר מסביר זיין זייער פשוט פארוואס. ווייל אין בעלז אין שטאט בעלז ווען מען וויל האלטן שמיטה, צו אין בעלז אין שטאט בעלז ווען מען וויל האלטן תרומות און מעשר, איז ער א בהמה און ער איז מאבד דאס עסן, ס'א שאלה פון נבל ברכליו. לאידך גיסא אין ארץ ישראל מיטן גאנצן ציוניזמוס מיט. אלע שמוץ וואס דארט גייט פאר, אלעס, ביאות אסירות, ס'גייט פאר ארייט ביי אונז אויכעט ליידער, אבער אלע שמוץ, דארט איז דא קדושת הארץ, און מיט דעם אלעם וואס די ציונים זענען מטמא ארץ ישראל, איז דארט שייך שמיטה, און ס'איז דארטן שייך תרומות און מעשר, איז ממילא האט בעלזער רב געטוהן א געוואלדיגע זאך, ער האט ארויפגעפירט בעלז אין א הויעכע קדושה, ער האט עס ארויפגעפירט אויף ארץ ישראל, איז. למעשה, איך גיי נישט יעצט אריין אין די זאכן, נישט דאס איז מיין מכוון, וואס איך וויל ארויסברענגען איז, איז א מורא'דיגע זאך, אז מען האט אויסגעלערנט כלל ישראל נישט צו טראכטן, ס'איז נישט ריכטיג, דו דארפסט טראכטן פאר דיר, דער אייבערשטער גיבט דיר אריין אין דיין מחשבה וואס דו זאלסט טון פאר פרנסה, און וועגן א שידוך, צום רעבן גייט מען שוין נאך די לעצטע מינוט א ברכה, צו דער רבי קען דאס מיידל? דער רבי קען דיך? מען האט אויסגעלערנט דעם עולם נישט צו טראכטן, און דעמאלטס. האט מען אראפגענומען אונזער טייטל פון עם חכם ונבון, אונז זעמיר א עם א טעמבעל, טיפשים, בהמות און פארטיג, און סענדער דייטש פלעגט עס זאגן, ווייל אין סאטמאר מאכט מען ווען ס'איז דא פיר טעג חול המועד, דעמאלטס הייבט אן דער עולם ביים דריטן טאג שוין צו טראכטן, און אז ער טראכט קען ער נאך אויסקומען אז די הנהלה טוט עפעס ראנג, מאכט מען וואלן, שלאגטס ענק ארום, שטויסטס ענק ארום. סאו איך וויל נאכאמאל זאגן, איך זוך. איך ווייס ווער ס'האט עס מיר געזאגט, איך וויל אים נאר נישט קאלן פרייוועט ווייל באלד וועט מען זאגן איך האב אים צוגעזאגט אפאר דאלער. איך זוך אז דער וואס האט מיר געזאגט אז דער פירער פון אוהעל ווייקט זיך דארטן אין מקווה אין שטינקאטש זאל עס מיר נאכאמאל זאגן און איך נעם אים אראפ דארטן ווי מען דארף. יענער טאר נישט פירן אוהעל, ער האט עס אויכעט אביוזד אלע יארן. נאר זעט אויס נישט נאר די אידן אביוזן, די גוים אביוזן אויך. פאוער איז זייער א קאראפטעד זאך, ס'קאראפטעט א מענטש. טייטש. און איך האלט אז די אלע רבנים מיט די רעביס האבן זיך אלע יארן געמישט און זיי האבן פארשטופט דעם עולם דעם פיסק, די גאווערמענט ווייסט דאס אלעס און איך האב זיי אלעס איבערגעגעבן, זיי האבן אלעס קלאר ארויס און כ'האב אויף יעדע זאך געברענגט עדות אויך און למעשה גייען זיי דאס מוזן אפשטעלן, כ'האב זיי געזאגט אויב עטס טויגטס נישט צו דעם וויאזוי טוטס טויגן צו אייסיס חברה? עס זענען געלערנטע געשולערטע חברה, זאגן זיי יו נאו יו אר א האנדרעט פערסענט רייט, יעצט גייען מיר זיך אריינלייגן דערין, האבן מיר נישט געוויסט דעט דיס איז וואטס העפענינג. משה דוד נידערמאן ימח שמו וזכרו, די גאווערמענט האט געוואלט אדווערטייזן מען זאל נישט סמאוקן מיט אלעם, האט ער דאך נישט געוואלט ס'זאל הייסן אז מען רייכערט ביי אונז, ביי אונז באהאלט מען דאך אלעס, שור. און מען פלעגט זאגן א דזשאוק אז אין רוסלאנד ציעט מען ארויס א צאן דורך די נאז ווייל דאס מויל טאר מען נישט עפענען, ביי אונז האבן פרויען קינדער דורך די נאז ווייל פארשטייסט ביי אונז איז דאך נישטא קיין. מען רעדט נישט, נישטא דארט גארנישט, בהמות, בהמות צעדרייטע, איז דער חזיר דער שייגעץ משה דוד קען מען שטיין גאנץ וויליאמסבורג זאל שטארבן פון קענסער נאר ער וועט נישט לאזן די גאווערמענט זאל עדווערטייזן, זאגט אים די גאווערמענט דו ווייסט וויפיל מען רייכערט דא? פרעגט ער די גאווערמענט פון וואנעט ווייסטע? זא האט ער געמיינט אז זיי וועלן אים ענטפערן ווייל אונז האמיר די סטעמפס ווייסט וויפיל מען באצאלט טעקס האט ער געקלערט ער וועט זיך אויף דעם דינגען און אהער און אהין אוממ אונז ברענגט מען אריין שווארצע מארקעט אין געוויסע סטעיטס. זאגט אים די גאווערמענט, דו פערד דו, גיי אריין אין אלע שפיטעלער וואו זיי טריטן קענסער וועסטו זען דארט איז דא נאר חסידישע מענטשן, מענער מיט פרויען. די פרויען רייכען נישט אבער זיי זענען א סעקאנד הענד סמאוקער ווייל די מענער רייכען. און דעמאלטס האט דער שייגעץ דער רשע נישט געהאט מער וואס צו זאגן. דו ווייסט אז די גאווערמענט קאנטראלט וויפיל טשולענט בונדלעך יעדער עסט? דו מיינסט ס'איז א דזשאוק? זיי לאזן עס נאר. באטקעלע כסות, וויין באטקעלע, מזונות, זיי לאזן די וועלפעיר זאל פארן, זיי לאזן אז. די פוד סטעמפס זאלן פארן, אבער דעי נאו עווריטינג דעטס גאוינג אן, און דאונט קיד יור סעלף, סאו יעצט קומט א מעשה, מען וויל באהאלטן, ס'איז נישט דא ביי אונז קיין דראגס, נישט דא קיין דראגס, סעקשול אביוז איז נישט געווען, הע הע, ביז דער משוגע נחום ראזנבערג האט נישט געהאט וואס צו טון פאר ליידיגגיין, האט ער ארויסגעברענגט אז ס'איז יא דא, ש ש ווייסטו וואס, מ'איז שוין מודה, גוט, ס'איז שוין דא סעקשול אביוז, פיין, אבער דראגס? דאס איז זיכער נישט דראגס ביי אונז, חלילה, חס ושלום, עטס ווייסט ווי אינפעסטעט ס'איז מיט דראגס? שטעל דיר פאר אויף מידלטאן זיצט איינער האט זיך אנגעדראגט מען דארף אים טראגן אין שפיטאל און ער פייט אונז האמיר איינע פון דריי זענען אויף דראגס אונזער מיידלעך זענען פונקט אזוי אויף דראגס ווי די יונגלעך און ביי אלע חתונות קען מען דאס זעהן זיי ווערן היי זיי טאנצן און נאכדעם גייען זיי ארויס אינדרויסן און ס'ווערט פרייליך צווישן זיי ס'ווערט פרייליך וויל איך זאגן פארן עולם רבותי דאונט אנדער עסטימעיט ווען איינער זאגט ענק עפעס ווען איך באקום געלט פאר זאגן מוז איך זאגן איך מוז נישט זאגן אמאל דא איז געווען א מענטש געווען ראש הקהל דארט איך ווייס אין פרעשבורג ביים חתם סופר ער האט עפעס געזאגט און ער געוואלט מען זאל עפעס איינפירן און דער חתם סופר האט נישט געוואלט האט ער געזאגט די רבי האט דאך מיר געזאגט פאריגע וואך אז איך רעד פונקט ווי א רב זאגט ער האסט נישט פארשטאנען וואס איך האב געמיינט א רב מוז רעדן ווערט א שמחה א חתונה א לווייה א ברית אלעס ער מוז רעדן איי ער איז נישט פארגעקוקט אויף אזויפיל ער מוז אבער איז במילא רעדט א רב שוואך זאגט ער דאס וואס איך האב געזאגט איר רעדט ווי א רב האב איך געמיינט לגנאי נישט לשבח. איר האט שוואך גערעדט. דאס זעלבע דא אויכעט. ווען איך באקום געלט פארן רעדן און איך מוז אהערשטעלן א דרשה, איך באקום נישט קיין געלט, איך מוז נישט אהערשטעלן א דרשה, איך האלט אינמיטן פארן מיט די קאר ווען איך מאך די דרשה, א פסוק אין חומש דארף איך געדענקען אויסענווענדיג און א משניות אויכעט, איך זעץ מיך נישט אראפ, כ'האב נישט קיין מנוחה ווען איך מאך עס, איז אז איך זאג עס ענק און איך באקום נישט ביי דעם באצאלט איז פשוט ווייל ס'טוט מיר וויי וויאזוי ס'איז דא א התדרדרות הדורות. אין מיין טאטענס דזשענערעישאן האט מען נישט געהאט נאך דראגס, אין אונזער דזשענערעישאן האט די רבי געלאזט רופן אמאל פאר ראני גרינוואלד און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן ביי אונז איז אינפעסטעט אין דראגס און איך וויל זאלסט מיר העלפן, און דאס איז געווען דעם יאר וואס די רבי האט געבאקומען דעם סטראוק תשכ"ח, און היינט טוט מען שוין גארנישט, היינט איז שוין מותר לכתחילה און נאובאדי ריעלי גיווס ע פלייאינג הוט, און דאס איז אינגאנצן א טאטע א זון און אן אייניקל, אין דריי דורות איז אזוי געפאלן דער דור. קומען די בהמות, הע, איד, די בלאט, די צייטונגס האבן געשערט דעם זעלבן ארטיקל. מ'טאר זיך נישט, יענער האט דאך אסר פאר דיר. מענדעלע חזן האט אונטערגעשריבן מיט אזאלכע רבנים וואס האבן געזאגט אז זיין טאטע איז א שייגעץ. הער וואס דא טוט זיך. האט מענדעלע געזאגט איך קען נישט אונטערשרייבן מיט די רבנים. האבן זיי מסביר געווען אז דו עסט נישט אונטערשרייבן צוברעכסטו די מערכה. פארוואס? האבן זייער גוט געזאגט עס איז בצדק. זיי האבן געזאגט קוק אהער, אז דו וועסט נישט אונטערשרייבן וועט נחום ראזנבערג זיך טשעפענען, אנכאפן צו די ארוינים, ממילא ווען אונז פארלירן די מלחמה, איז כדאי אז אונז זאל מיר מאכן זיכער אז אונז געווינען מיר די מלחמה, מוזטו אויכעט מיטשטיין כאטשיג מען האט באליידיגט דיין טאטן. נאר וואס ער האט נישט פארשטאנען איז אז איך האב גארנישט נישט מיט אהרן'ען איינגעלייגט, און נישט מיט זאלי כהן, און גארנישט מיטן סיגעטער רב אויך נישט, און ממילא איך קען מיר גיין מיין וועג. אמעריקע איז גרויס, אידישקייט איז גרויס, און דאס האבן זיי נישט פארשטאנען. זאג מיר איך מוז הערן דעם ניגון? איי איי איי איי שלום עליכם לך איי איי שלום, כ'מוז עס נישט הערן, איך ברויך עס נישט צו גיין צום טיש ווי מ'זינגט דאס, און אפילו די נאניע ניגון קען איך לעבן אן דעם, און דארט איז געווען די משוגעים'ס טעות. זיי האבן געהאלטן אז איך האלט אז טאמער מ'וועט מיך ארויסווארפן פון סאטמאר וועל איך נישט האבן ווי צו גיין, איך קען דאווענען אינדערהיים אויך. און בכלל, איך האב נישט פארשטאנען, יצחק שטערן זאגט אז מיין טלית און תפילין איז געלעגן יאהרן אין בעסמעדרעש, ס'האט עס קיינער נישט אנגעטוהן, ס'איז נישט געלעגן ווייל ווען ס'ליגט ווען וואלט עס דער, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, וואלט עס גע'גנב'עט, אבער ס'איז געלעגן דארטן יאהרן, נו, איך פארשטיי נישט, אויב איך בין נישט געקומען דאווענען און איך האב נישט געדארפט מיין טלית און תפילין, נו, איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, נו, וואס האסטו מיך דעמאלטס ארויסגעווארפן? בשלמא א איד וואס קומט דאווענען יעדן טאג און ער איז. האמבל און ערליך און שאקלט זיך, אזא מענטש נעמסט אים צו די שול, עט ער זיך מוזן בייגן, אבער אז דער מענטש קומט עניוועי נישט דאווענען, איך מיין יעצט טענה'ט זיך אז וועגן דעם איז מיין מקווה נישט כשר ווייל איך לעק אייזקרים אין די גאס, איך בין געווען יעצט אין באלטימאר האב איך געהערט מען בויעט יעצט א מקווה, איך האב געהאלפן נאך פאר דעם איד וואס איז נעבעך געהארגעט געווארן, איך וויל נישט רעדן ווייל איך האב עס נישט געהערט פירסט הענד, זאגט מיר איינער אז דער רב האט דארט געזאגט מען קען דיך נישט נעמען ווייל איך לעק אייזקרים אין די גאס, אה. איז אז דו נעמסט מיר צו די אייזקרים אין די גאס פארשטיי איך ס'עט מיר וויי טון, אבער אז דו נעמסט צו די שול מיט די טלית און תפילין טוט מיר גארנישט וויי. ס'איז דא שולן אויסער ענקערע אויך. יעצט כ'האב געוואלט סתם אזוי זאגן, איך ווייס נישט זיכער צו ס'איז אמת, וועגן דעם זאג איך נישט א נאמען פונעם רב, נאר דו זאגסט ווייל איך לעק אייזקרים אין די גאס, דעם דזשאוק האט מען דאך שוין געזאגט זיבן יאר צוריק, מ'האט דאך שוין אויפגעהערט צו זאגן דעם דזשאוק, ס'מאכט דאך שוין נישט קיין סענס. סא יעצט איז געבויר געווארן די זאך. זאג אפען, דו נעמסט געלט פון סאטמאר, און זיי עלן נישט געבן, טאמער איך על עס מאכן, וועסטו נישט האבן א כשר'ע מקווה. מיר טוסטו נישט וויי, איך בין געפארן יעצט ארום, איך האב געמאכט איינס נאכן צווייטן מקווה'ס, איבערגעמאכט, איבערגע'כשר'ט, אלעס, יור נאט הערטינג מי, יור הערטינג די פיפל. עניוועי. סאו וויל איך דיר זאגן, ווען דו זאגסט איך זאל אויפהערן צו לעקן אייזקרים אין די גאס, קען זיין וואלט עס מיר וויי געטון, אבער נעמסט מיר צו די שיל? און חוץ פון דעם, איך האב ענק שוין געזאגט, ענקער שיל איז ידיכם דמים מלאו. ס'דא אין קליימער אין די מקווה איז געווען מער זרע לבטלה און קען זיין ס'נאך היינט אויך דא, ניין היינט געבט מען שוין אביסל אויף אכט געבן, מער זרע לבטלה וויפיל וואסער אז דו ביסט געגאנגען אין מקווה דו האסט דיך געטובל'ט, ווען דו ביסט ארויסגעקומען האסטו אנגעכאפט די בארד האט עס געקלעבט, פון וואס קלעבט א בארד? פון וואס? כ'פארשטיי נישט. פון וואס האט געקלעבט די בארד? ס'איז געווען דארט זרע, מ'איז געזעסן דארט, מ'האט זיך געווייקט, און יעדער האט דעפאזיטעט זרע אין די וואסער, מ'זעט ווי ס'שווימט, כ'האב אסאך מאל געזען ווי ס'שווימט אזא ווייסע זאך, ס'האט פיין געשווימען, נאכדעם איינער טובל'ט זיך, כאפט עס אים אן די בארד, ס'כאפט אים אן די האר, און כ'ווייס נישט, כ'האב אסאך מאל געטראכט, כ'ווייס נישט ווען די זרע שטארבט אפ. כ'ווייס נישט אז דארט דרייט זיך, ס'זאל אפשטארבן אז ס'דרייט זיך אויפן מענטש, קען זיין ס'דרייט זיך אים צוגעקלעבט, קען זיין, איך קען מיך נישט אויס, נאכדעם די וואסער טוט עס ווי מען זאגט אפשווענקען, מאכט עס עס לויז, קען זיין מ'קען נאך נתעבר ווערן פון דעם, קען זיין ליטל דו יו נאו אז דיינע קינדער זענען נישט דיינע אויך נישט, ביסט געגאנגען אין אזא חזר'ישע מקווה, אויסער ווען דו ביסט ארויס פון מקווה האסטעך געדארפט גוט אנזייפן, און דאס פלעג איך טון, פלעג זיך אנזייפן מיט בליטש און מיט וואסער ווייל כ'האב זיך גע'עקל'ט, און נאכדעם שפעטער האב איך אויפגעהערט צו גיין. ס'איז נישט געגאנגען מער אויך נישט, ס'איז געווען אן עקל די גאנצע גיין אין מקווה, מענטשן זיצן דארט און ווייקן זיך שעה, עס קומט די זומער, מ'איז אנגעשוויצט, אנגע'חזר'ט א גאנצן טאג, מ'גייט אהיים ביינאכט שלאפן, און די ווייב איז דאך אין קאנטרי, רייבט מען זיך אויס אמאל אונטערן איבערבעט, און אינדערפרי געט ער א גיי אריין אין מקווה, און דאס וואסער די ווארעמע ווארעמט אן די זאמען וואס ער האט אויף זיך, און ס'נעמט זיך שווימען. פוי! ס'א גראול פלאץ, אנבעליוועבל. יעצט איך וויל מסביר זיין אז א פרוי דארף זיך נישט עקלען צו גיין אין מקווה ווייל קודם פאר זי גייט אין מקווה מאכט מען א חפיפה, מען קלינט זיך אפ, מען גיבט נישט א וואק אריין אין מקווה, די באורד אוו העלט אין ארץ ישראל לאזט נישט אפילו אין א מענער מקווה מען זאל אריין וואקן מיט אלע חאזעריי וואס מען האט און מען קראצט זיך נאך צווישן די פיס און צווישן באותו מקום און אין דעם אחור מען וואשט זיך דארט גוט אויס, פוי! א גראול. און א פילטער טאר מען דאך נישט האבן אויך נישט, סאו א פרוי מקווה איז א זויבערע מקווה, אבער א מענער מקווה איז די גרעסטע חאזעריי וואס ס'איז דא, איך פלעג הייסן אינגעלייט גיי נעם א שאוער פאר דו גייסט אריין אין מקווה, ווען זאגן אויבן דאס שיטת הרמב"ם אז מען טאר נישט נעמען א באד פארן דאווענען, אה כ'וועל נעמען א געהעריגן באד הייסט עס א באד נישט קיין מקווה. מקווה. שוין ער האט געטראפן א רמב"ם מפרט ר' מאיר רימון מצא קליפתו זרק און תוכו אכל, ער האט שוין געטראפן א רמב"ם, ער קען שוין א רמב"ם אויך. און נאכדעם איז דא מענטשן וואס אין דעם הייסן וואסער זיצן זיי און זיי ווייקן זיך נאך, און אלע שמוץ מיט אלע דזשערמס גייט ארויף אויף זיי, עליהם ועל בניהם ועל בנותיהם, און דאס אלעס טראגן זיי אהיים, און מיט דעם קישן זיי די ווייב און מיט די קינדער, פוי. יעצט על פי הלכה טאר נישט זיין קיין צואה, נאר זיין סטאק. טאפ ביים פי הטבעת איז געווענטליך גייט מען אינעם שאוער, מען וואשט זיך גוט אפ און מען נעמט דעם פינגער און מען טוט אביסל פארברעטערן דעם פי הטבעת און מען זעט ס'זאל אריינגיין אביסל וואסער און מען לאזט ס'זאל עס גוט אויסשווענקען, ממילא מעג מען על פי הלכה דאווענען, ווייל ווען נישט האסטו אן ערנסטן פראבלעם, ס'דא מענטשן זיי נוצן טוילעט פעיפער זיי ווישן זיך און ווישן זיך און זיי טרעפן נאך אלץ א שטיקל, אז דו וואשט עס אויס מיט א טראפעלע וואסער פון אינעווענדיג קומט אלעס ארויס. דער סטייפלער זאגט צו עפעס א נערוועזער בחור האט אלץ נאך געטראפן אביסל צואה, זאגט ער אים נאר פיר מאל דארף מען זיך ווישן, וואש דיך גוט אפ, יעצט אין די מקווה אז דו טוסט עס גייט אריין אלע גדולים אין די מקווה, פוי חזיר, שטעל דיך פאר ווען יעדער טוט עס גייען אריין טויזנט מענטשן אין מקווה, קענסט דיך דארט טרעפן א סעספול, אבער אז מען טוט עס אין שאוער ס'וואשט עס אוועק און ס'קלינט עס אויס. וועגן דעם האב איך קיינמאל נישט ליב געהאט די ירושלימ'ער שאוערס פלעגט זיין געמאכט אז ס'האט גערינט אויף די פלאר ממש. און ס'איז אלעס גערינען ביז איין עק, און אלעס האט אפגעשווענקט מיט איין מאל, אסאך מאל פלעגט זיין צופיל זייף, צופיל וואסער פלעגט עס בעקפלאוען, און ס'האט אנגערירט יעדן וואס האט זיך אפגעזייפט די פיס, און זייער חזר'יש, כ'האב עס זייער נישט ליב געהאט, כ'האב געהאלטן ס'איז נישט סענעטערי, איך לאז קיינמאל נישט בויען אזוי א מקווה אז ס'זאל זיין עקספאוזט ס'זאל קענען צוריק בעקפלאוען, אבער אין דער אלטער היים האט מען אזוי געמאכט, אמאל אין ארץ ישראל וואס האסטו געקענט טון, איז למעשה דארף מען זייער וואטשן, דארף וואטשן מ'זאל נישט כאפן דזשערמס מיט דיזיזעס. אבער דאס איז א תענוג אז מ'וואשט זיך אפ געהעריג, און נישט נאר וואשן, מ'דארף זיך זייפן אויכעט. יענער האט א פראבלעם מיטן רמב"ם מ'טאר נישט נעמען א מרחץ, דאס איז נישט געזאגט געווארן היינט, געווען אמאל אן אלטע קאלטע ברינען מקווה, ס'איז געגאנגען ס'האט עקסטשעינדזשד די וואסער פון זיך אליינס די גאנצע צייט, און ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין דזשערמס, היינט די הייסע וואסער, ס'נעמט אלע דזשערמס און ס'מאכט ס'זאל וואקסן, די אלע לעבערטאריס וואס זיי וואקסן דזשערמס וואקסן זיי עס מיט הייס, אין א ווארעם פלאץ. דארט וואקסט אלע באצילן. און אין ירושלים נאך דא א מנהג אז די אלטע אידן בלאזן זיך אויס די נאז אויף די פלאר, און ס'איז דא אזא אמפער מען נעמט ארויס פון די מקוה אביסל וואסער ווייל ס'איז עקלדיג צו וואקן, ס'איז פול מיט דזשערמס, און מען גיסט אויס אביסל נאכדעם ווען מען קומט ארויס פון די מקוה, אבער פוי ס'אזוי גרויליג. כ'מיין, אויף דעם האט מען געמאכט א מקווה. יענע מאל איינער איז געגאנגען מיט צעלאזטע פאות, האט אים א צדיק געזאגט אז דו האסט אזא שיינע מצוה ווי פאות, האלט עס כאטש זויבער צוזאמגערוימט. דאס זעלבע דא אויכעט. האסט אזא שיינע זאך ווי א מקווה, אזא הייליגע זאך, האלט עס זויבער. גייט נישט אריין דערין, זייף דיך אפ פאר דו גייסט אריין דערין, און זע אז אן אנדערער זאל נישט געשעדיגט ווערן. ס'איז מורא'דיג וויכטיג צו רעספעקטן א צווייטן אויכעט. מ'זינגט אמר רבי עקיבא אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, וואס איז די גרויסער אשריכם ישראל? ווייל רבי עקיבא איז דאך דער וואס האט אינזין יענעם אויכעט. רבי עקיבא זאגט ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. איז במילא אז מ'האט אינזין יענעם אויכעט, דאס איז די גרעסטע טהרה. און אז מ'איז סעלפיש איז נישט קיין טהרה, ס'איז סתם א חאזעריי, א באד, און זי ברענגט אלע מינע באצילן. סא, יעצט גיימיר גייען ווייטער, מ'מיר איבערלאזן אביסל די מקווה און מ'מיר גייען ווייטער. ס'איז דא יעצט נאך א זאך וואס איז געווען אן אינטערוויא אויף קול מבשר. ר' שייעלע קרעסטירער, אז א גוי דארף זיך לייגן אדער בייגן, איינער איז געפארן זייער שנעל, א פאליס האט אים אפגעשטעלט, און ער האט געזאגט רב שייעלע האט געזאגט א גוי דארף זיך לייגן אדער בייגן, קיצור דער גוי האט נישט פארשטאנען, ער איז געגאנגען צום שותף די פאליס, בקיצור די מעשה איז זייער א לאנגע. שטותים'דיגע מעשה וואס מען טאר עס אפילו נישט פארציילן, און די פאליס פרעגט אים זאג מיר דו ווייסט ביסט זייער שנעל געפארן זאגט ער יא, ווי שנעל? זאגט ער ער ווייסט, בקיצור און דער גוי צוריק געקומען האט געזען אז ער האט צוטון מיט א משוגענעם האט ער אים צוריק געגעבן די לייסענס, כ'וויל עפעס זאגן די די ענין אמונה טפלות דאס האט דאך אונז אפגעהארגעט אונז זעמיר דאך אן עם קדוש און אונז זעמיר אן עם. חכם ונבון, למעשה זעמער די גרעסטע בהמות וואס איז דא, אזוי ווי קיען אין די שטאל, פארוואס? ווייל אונז געמער אויף די אלע לגיונות בויען מיר גאנצעטע וועלטן, איצט לאמיר גיין צו פשט. ר' שייעלע קרעסטירער האט נישט געזאגט אויף אזא אופן מיט די פארשטינקענע ספיד לימיט. כ'ווייס, אין אונזער ישיבה, איך מיין ווען איך זעמיר אויפגעוואקסן, אין חדר האט געלערנט א אינגערמאן, איך בין געווען דעמאלס נאך א בחור, נאך געווען א יונגל, שפעטער האט ער חתונה געהאט און ער געדרייווט זיין שווער און ער איז געפארן ארויף אין קאנטרי און געמאכט אן עקסידענט און ער האט אפגעהארגעט דעם שווער, און ער האט זיך נישט געקענט מוחל זיין, קודם דאך ס'איז א שווער, האט אים געגעבן א טאכטער און זיי האבן אייניקלעך אינאיינעם, און נאכדעם, איר ווייסט דאך, רציחה, ער האט מיר אמאל דערציילט ער האט איבערגעפארן א ראקון איז ער אינגאנצן משוגע געווארן, א מענטש האט נישט ליב קיין רציחה, געמאכט פאר שוחטים. האט מען דאס געמאכט איבער צו פארן ראקונען, אבער חלילה נישט קיין מענטשן. עניוועי איז אריין צום רעבן צום דברי יואל, ער האט אנגעהויבן שטארק צו וויינען, רעבע איך האט, איך בין געשעהן אין אן עקסידענט, איך האב געהארגעט די שווער נעבעך, און ער הייבט אן צו וויינען, די רעבע האט זיך אזוי אויפגערעגט, עטס ווייסט ווען אונזער רעבע איז געקומען לכלל כעס, עס איז געווען ממש א שרעק. זאגט אים דער רבי אזוי, הער מיך אויס יונגערמאן, הער מיך אויס, זאגט אים דער רבי, אויב דו ביסט געפארן מיטן ספיד לימיט און האסט געטון אלעס וואס מען דארף, איך לייג צו אז די רעדער זענען געווען ווי מען זאגט זיי האבן געהאט וויפיל מען האט געדארפט האבן, וואטעווער די סטארי איז, ווייל א בלאו-אוט געווענטליך איז ווייל ס'איז שוין אפגעריבן די רעדער, נאר דער עולם וויל נישט באצאלן די פרייז פאר א נייע רעדל אדער האט ער נישט, ס'האט מיר דערציילט מיין קאזין וואס ער פארקויפט רעדער, איינער איז געקומען און האט געבעטן ער וויל האבן געיוזטע רעדער, זיינע האבן געפלאצט, איך פרעג פארוואס קויפסטו נישט נייע, זאגט ער איך האב נישט צו באצאלן שכר לימוד. שטעלט אריין די קינדער'ס לעבן. עניוועי, האט אים דער רבי געזאגט, אויב דו האסט געטון אלעס מיט'ן געזעץ ביסטו געווען אן אונס און ס'וועט גארנישט זיין. אבער דער רבי זיך גענומען שרייען, אבער אויב דו ביסט געפארן אפילו איין מייל העכער'ן ספיד לימיט ביסטו א רוצח! געט ער א זאג פארן רעבן, יא רבי איך בין געפארן העכער'ן ספיד לימיט. האט אים דער רבי געזאגט, רוצח ארויס פון מיין שטוב! ס'איז נישט געווען דעם רבינ'ס לשון, אבער דער רבי האט געוואלט מסביר זיין אז מ'קען נישט טון אזאלכע זאכן. פלוצלינג האט רב שייעלע קערעסטיר אים האט יא געגעבן א סאמענס און נישט געגעבן. איך בין אמאל געפארן מיט איינעם און ער איז א לויער גראדע גאר א גרויסע לויער און איז געפארן אביסל מער דעם ספיד לימיט בקיצור די פאליס האט אים אפגעשטעלט ער האט געזען ער האט דא צוטון מיט א רעפיוטעבל לויער האט ער אים געוואלט, ווי מ'זאגט איך קען דיר נישט געבן א סאמענס זאגט ער נאו גיוו איט טו מי פרעגט ער אים וויי ווילסט מיך רופן אין קארט אדער וואס זאגט ער נאו אזוי מיין איך דאך אז איך בין א לויער איך בין אבאוו די לאו יעצט ביי יעדע זאך קען איך זיין אבאוו די לאו אבער נישט ביי ספיד ביקאוז איי קען געט קילד ענד איי קען קיל מיי סעלף ענד איי קען קיל אדערס איים ווערי העפי יו גיוו מי די סאמענס דיס וועי פאר די נעקסט פארטי טו מאנטס איי העוו טו בי ווערי קערפול און ער האט אים געגעבן דעם סאמענס א סאמענס איז נישט קיין פאנישמענט א סאמענס איז א טיטשער און דאס איז וואס עטס דארפטס ענק לערנען הייבט מען אן מעשה רבי שייעלע קערעסטיר וויילט זיך דאך קריגן די צוויי כוללים ס'איז דא די כולל חצות און די כולל תהילים זיי וועלן זיך נאך באלד קריגן וועמענס מופת דאס איז געווען רבותי ס'ליגט אין דעם נאר רשעות. און וועגן דעם זעהן מיר אונז אויס אזוי צו צו צושאסן און צו צוהארגעט און צו צוריסן, אונז ווייסט פארוואס? ווייל אונז האבן נישט קיין נארמאלע מענטשן. אזא זאך שטעלט מען ארויף אויף קול מבשר? ווייל אין דער אלטער היים האט מען גערוידעוועט דעם איד, דער איד האט נישט געמאכט קיין פרנסה, ער איז געקומען דארטן און זיך אריינגעשטעלט ביי דעם מאטשקע און ביי דעם פאטשקע, עס איז נישט געווען די די אלע זאכן וואס איז היינט דא, איקוועל רייטס איז נישט געווען, מען איז געלאפן צו די צדיקים און מען האט זיי געבעטן מיט אהער מיט אהין, אבער. פארסט העכערן ספיד לימיט? ביסט משוגע? עניוועי, איך בין זייער ברוגז אויף די אלע זאכן און איך בין מוחה. איך פייף יעדן אן. עטס קענטס מיר זאגן רב שייעלע מיט קערעסטיר, די אלע זאכן זענען הייליג. אבער נישט ווען א מענטש טוט זאכן וואס דאס איז קעגן די תורה, שמרתם את נפשותיכם, און ער איז מסכן מענטשן, לייגט זיי אריין אין א סכנה. עס איז אריינגעקומען יעצט פון ארץ ישראל אז ס'איז דא אן אראבער הייסט זיאד אוואדאללאה'? ער איז פֿיר און דרײַסיק יאר אלט און מען האט אים איינגעזעצט ווייל ער האט געטאטשט א מיידל, די מעשה גייט פון ערב יום כיפור, ערב יום כיפור איז געשטאנען א מיידעלע און זי האט געווארט נעבעך אויף א אויטאבוס און ער האט געזאגט קום איך וועל דיך נעמען, זאגט זי יא אבער איך האב דאך נישט דאס געלט וואס א טעקסי קאסט, א דרײַצן יעריג מיידעלע, האט ער איר געזאגט איך וועל דיר געבן דאס זעלבע ווי פארן אויטאבוס, און למעשה איז געפארן אפאר מינוט און ער האט אנגעהוי האט אפגעשטעלט די קאר אין א ווינקל ערגעץ אין א זייט און ער האט אנגעהויבן צו טוהן זאכן וואס מען טאר נישט, ביז ער האט זי ארויסגעווארפן פון די קאר. בקיצור, די מיידל, יו נאו, נעבעך אנגעמאכט. איך וויל ענק זאגן, צו פארן מיט אן אראבער איז אסאך ארגער ווי צו פארן מיט א איד. כ'על ענק מסביר זיין פארוואס. ווייל קודם כל, טאמער ווערט זי שוואנגער, ביי די אראבישע געזעץ איז דאס קינד אן אראבער. און ממילא קען ער איר נאכלויפן און נעמען ארויס דאס קינד צו זיין אן אראבער אויכעט. איי ער העט גיין אין דזשעיל ווייל ער האט גערעיפט א מיידל, דעט הי דאזענט קעיר, באט הי וואנטס היז טשיילד טו בי אן ארעב. און נאכדעם ער קען האבן אלע מיני קראנקייטן, סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, וואס האט צו טון דעמאלטס אז ער האט עס באקומען? וועט זיך שטעלן אויפן קאפ. און איך זאג שוין לאנג מען טאר נישט פארן מיט די אראבער, ער איז עלול אויף רציחה אויך, מען טראסט צו יוזן אראבער, מען האט זייערע רישיון נהיגה, יא דאס טאר מען זייער רישיון נהיגה. עניוועי ס'איז א ביטער אומגליק נאר. קיינער האט גארנישט געטוהן? נע, איט סאונדס פעמיליער, וואו רבותי, זאל ער כאפן א אידישע טאכטער, זאל ער זיך ענדזשויען, הו קעירס? למעשה פון יום כיפור איז ביז יעצט איז דורך שוין באלד צוויי חדשים, עניוועי די מיידל ווידער געגאנגען דארט אויפן זעלבן פלאץ בערך צוואנציג דרייסיג, צוואנציג מיינט מען אכט דרייסיג ביינאכט, האט די מיידל ווידער געזעהן אז דער נהג פארט דארטן ארום און ער זוכט קאסטומערס. יעצט וויאזוי א מיידל גייט נאכאמאל אריין ווען זי ווייסט זי דערקענט יענעם, איז אנבעליוועבל, עניוועי איז זי אריין און זי געפארן, אמאל מען דארף ערגעץ אנקומען מען קוקט נישט אויף גארנישט, מען דארף גיין טאנצן אויף איינעמס חתונה אדער וואס, בקיצור דער דרייווער האט ווידער געזוכט א שטילע געגענט און ער האט געוואלט די מיידל נאכאמאל רעיפן, למעשה פונקט דארטן געווען א חרדי א פרומער אין משמר אזרחי, דאס טייטש ער וואטשט, נישט אין מיליטער, נאר סיוויל, ער וואטשט סיוויל. און ארבעט פאר משטרת ירושלים, ער האט געזען עפעס אז די טעקסי שטייט עפעס נישט גוט, איז ער געגאנגען און ער האט אריינגערופן שנעל כוחות פון די משטרה און מען האט אפגעשטעלט דעם דרייווער. קודם האט ער פרובירט צו לייקענען, זי האט אלעס פארציילט, למעשה אבער די סוף איז געווען אז ער האט מודה געווען אלעס וואס ער האט געטון און מען לאזט אים נישט ארויס ביזן סוף פונעם משפט, כ'וויל נאכאמאל מסביר זיין. פארן עולם, אונז לעב מיר אין א הפקר וועלט, אונז גלייב מיר אז ר' שייעלע קרעסטירער קען מאכן אז דער פאליס זאל נישט געבן א סאמענס ווען מען פארט הונדערט מייל א שעה, אבער אונז גלייב מיר נאך נישט אז די הונדערט מייל א שעה קען כאפן א בלאו-אוט און מ'וועט געהארגעט ווערן, קוק ס'דא יעדן טאג אין ארץ ישראל אזויפיל הרוגים, און דא אין אמעריקע אויך, אונז לעב מיר אין שטותים, אין אמונות טפלות. ס'שטייט ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ווי קומט א מיידל זיך אריינצוזעצן מיט א טעקסי עספעשעלי ווען ער איז אן אראבער? כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך, אמאל, אגד איז א קאמפאני שוין אלט מסתם אַכציק יאר, זיי האבן געפירט דאס גאנצע לאנד, און אזוי ווי די שיטה דאך צו צוברעכן יעדן, איז אריינגעקומען אן אראבער און ער האט געעפענט א קו וואס דאס הייסט בין עירוני, אגד איז אין די שטעט, ער איז צווישן די שטעט, ער פארט פון צפת אויף ירושלים און אזוי ווייטער. ער אליינס האט היינט הונדערטער און הונדערטער באסעס. יעצט איך בין געפארן, איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, בין איך געפארן פון ירושלים אויף צפת מיט אזא באס, מהיר, האט ער מיר דערציילט דער אראבער אז ער איז נישט קיין מוסלים אויך נישט, ער איז א קריסט, מיר געוויזן ער האט א צלם, אריינגעלייגט אין די האנט א כתובת קעקע, זאגט ער דער באלעבאס פון דעי נייע באס קאמפעני העפענס טו בי אן אראבער, ס'איז גארנישט קיין איד, און רעד וואס דא טוט זיך, און מ'האט אים געגעבן א רעכט אז ער קען פארן און ער. איבערשטייגן עגד. למעשה, ס'איז שוין געווען אסאך מאל נהגים וואס זענען אראפגעפארן דעם כביש פון ירושלים אויף תל אביב זענען אראפגעפארן און ס'האבן געהארגעט א גאנצן באס, נישט געהארגעט יעדער ווייל דער אייבערשטער וואטשט דיך, אבער רבותי לאמיר אנהייבן צו לעבן אביסל נארמאל, נארמאל ווי מעג זיך א מיידל וואס איז בסך הכל דרײַצן יאר. און עספעשעלי איז זי נאך א חרדי, דער אראבער ווייסט אויכעט אז ביי אונז זאגט מען גארנישט פאר די קינדער, ווייל זיי זאגן דאך אויך גארנישט, זיי האלטן דאך אז דאס איז אויך צניעות, אין די זאך זעמער גלייך מיט די אראבער, הערשל קלאר משוגענער מיט די אראבער בהמות האלטן די זעלבע מדריגה אז מען טאר נישט זאגן גארנישט פאר די קינדער, הערשל דו ווייסט אז די אראבער מאכן א ברית פאר א מיידל אויכעט, זיי שניידן אראפ די קליטאריס זאל נישט פילן קיין תאווה, איך מיין דו זאלסט פאר דיינע קינדער און אייניקלעך אויכעט אזוי טון. בהמה וואס דו ביסט. איז ממילא זיי ווייסן ס'איז נאאיוו די קינדער און מ'הייבט אן מיט זיי צו רעדן, מ'זעהט גראד זיי כאפן נאך נישט, לייגט מען א האנט און ביז מ'לייגט אריין דעם אבר און נאכדעם האסטו געהארגעט דאס קינד פאר אייביג. זי קען ווערן קראנק, זי קען ווערן מעוברת און זי וועט שוין נארמאל נישט זיין. אבער ס'א מורא'דיגע מוסר השכל די אלע וואס זיי טוען אין ארץ ישראל שיקן מיר אריין קאנגרעדזשעלעישאנס אמאל וואלט דאס נישט געווען אמאל האט מען געזאגט מאך דיך נישט וויסנדיג און דאס מיידל לויפט אהיים און גענדיגט. היינט, נא נא נא, יעדער וויל, די טאטעס ווילן, די פאליס ווילן, יעדער וויל, ליסען, איטס מאווינג פארווארד, אבער ווי קען מען גיין, אראבער, א יונג מיידעלע פון דרײַצן יאר, מען האט זיך נאך נישט אפילו אויסגעלערנט וואס א פיריעד איז, גייט צו פארן מיט אן אראבער אינאיינעם אין א טעקסי, איך פארשטיי נאך אין א באס, אין א טעקסי, נישט וואס א באס איז אנדערש, עס איז נישט דא קיינער, עס איז די זעלבע איסור יחוד. סאו רבותי, הייבטס אן צו זאגן, פארוואס דארף מען ווען מען ציילט צו א מנין, הושיעה את עמך וברך את, זאג הושיעה את עמך דראגס, איך האב אזא הנאה, איר האט נישט קיין השגה, איך האב הנאה, איך האף נאך אז די מיידל איז שוואנגער אויכעט, און איך האף נאך אז דער אראבער וועט קומען צו איר אינדערהיים און ער וועט עס צוגנב'נען אויכעט, און ער וועט נאך גיין אין קאורט און ער וועט עס געווינען אויך, פארוואס האב איך הנאה? אבער ווען איך בין געשטאנען און איך האב געבלוטיגט און איך האב געוויינט האב איך געזאגט, רבותי איך זאג זאכן וואס איז מורא'דיג וויכטיג. נישט נאר מ'האט נישט אויסגעהערט, מען האט מיך נאך געלייגט אין חרם, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע קהילות, מען האט געמאכט פון מיר אש און פארעך, נאר וואס אברהם אבינו איז אויך געווען, ואנכי עפר ואפר, נאר דעמאלטס קען מען האבן א סוקסעס, ונפשי כעפר לכל תהיה, לעולם לא זזה שכינה מכותל, כותל איז די ראשי תיבות ונפשי כעפר לכל תהיה, דעמאלטס איז דא השראת השכינה. איז על כּל פּנים, נעבעך, אַזאַ ביטער אומגליק זאָל געשען, און קיינער מאַכט זיך נישט צו טאָן, ס'איז געשען, ס'איז געשען, ס'איז נישט געשען, ס'איז נישט געשען, אָבער עץ זעטס, מע שטעלט זיך נישט אָפּ. דער עולם זאָגט, יאָ, מיט אַהער, מיט אַהין, ער וועט ווערן גוט, און קיינער שטעלט זיך נישט אָפּ. ווער ס'איז פֿאַרכאַפּט דערין, ער איז פֿאַרכאַפּט אויף אייביק. שוין, יעצט איז דאָ נאָך אַ חזיר אין בני-ברק, ער הייסט. לוזער כהן, ער איז פֿינף און פֿופֿציק יאר אלט, ער וואוינט אין בני ברק, מען האט אים אפגעשטעלט דורך די פאליס, און וואס ס'האנדלט זיך איז אז ער נעמט קינדער אריין ביי זיך אינדערהיים, און ער געבט צו גוטע זאכן, גודי גודיס, כ'האב שוין געזאגט מען מוז געבן פאר די קינדער עפעס, ווייל ווען נישט גייען זיי ווי מען געבט יא, און נאכדעם טוט ער די ארגסטע זאכן מיט זיי. יעצט, אזוי ווי מ'האט אים חושד געווען, איז דא אזאלכע חברה וואס האבן נישט קיין מורא פאר קיינעם, זיי הייסן חברה אלימות, זיי האבן נישט קיין מורא, און זיי האבן מפרסם געמאכט זיין נאמען שוין א לענגערע צייט צוריק, אז דער עולם זאל וויסן, זאל זיך היטן פון אים, וואס איז אויך עפעס ווערט, יעצט קומט אויס אז ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן, און ער איז איז ביי די פאליס, ער הייסט לוזער כהן, זעט אויס צו זיין ווי א ספרדישער מיט א פילע בארד, א מחיה, יעצט די פאליס זאגט. אז זיי ווייסן נאר מען רעדט דא פון א מענטש וואס ער טוט עס שוין א לאנגע צייט, זיי ווילן נישט מען זאל אים ארויסלאזן, און פארטיג. יעצט ס'איז דא א מורא'דיגע פרשה, ס'איז דא איינער הערש מיילעך ווידיסלעפסקי, ער דאווענט אין די שטיבלעך אין רחובות, ראש מנין, דארטן דאווענט דער זון פונעם גערער רעבן רבי ישראל מנחם אלטער, און אויך. דער זון פונעם היינטיגן רעבן, זיי האבן געגעבן אינסטראקשענס, מען זאל נישט רעדן פון דעם נואף צבי אלימלך, וואס ער האט שוין צובראכן אסאך אידישע שטובער און ער האט גערעיפט פרויען, יעצט דער זון פונעם רעבן האט געגעבן א הוראה מען זאל נישט רעדן, די סיבה דערפון איז, ווייל ער געט גרויס געלט, ער איז א איד א גרויסער עושר. און דאס צווייטע איז ווייל דער טאטע פון די מנאפת איז א גערער חסיד פונעם פני מנחם, דער מענטש האט נואף געווען אן אשת איש און ער האט באקומען אום שבת אן עליה שלישי, שטעל דיר פאר ווען איך ווייס וואס כ'האב געדארפט ווערן א סאטמארער חסיד, ווען איך בין א גערער חסיד וואלט מען דאך מיך נישט ארויסגעווארפן. זיי וואלטן דאך מיך געלאזט אריינקומען צו זיי אין שול, כ'קענט קריגן שלישי, wow! וואס האט מיר אויסגעפעלט צו זיין א סאטמארער חסיד? וואס האט מיר סאטמארע חסידות געגעבן? שלישי האט ער באקומען! פארוואס? ווייל ער האט זוכה געווען ער'ט געקענט אריינטראגן א בעט צו אן אשת איש און, ער האט צובראכן א געהעריגע אידישע שטוב. יעצט, ס'דא איינער וואס ער הייסט משה ליסאן, ער איז א ליובאוויטשער חסיד, ער איז א מלמד, אין ביתר עלית. למעשה ער וואוינט אין ביתר עלית אויכעט, ער איז פֿיר און דרײַסיק יאר אלט, און מ'האט אים מאשים געווען אז ער האט געטוהן מעשים מגונים מיט זיינע תלמידים. ער איז א מלמד אין ישיבה אוהל מנחם אין די שטאט ביתר עלית. בקיצור, ער האט געטאטשט דריי ברידער, איר קענט די מעשה פון די שלושה אחים, צווישן דרײַצן און פֿופֿצן יאר, און דאס איז געווען צווישן די יאר טווענטי או ניין און טווענטי פארטין. ער פלעגט זיי נעמען אהיים צו זיך אין שטוב, און פלעגט זיי כלומרשט'ן צוהעלפן זאלן בעסער פארשטיין, און נאכדעם האט ער געטון וואס מען האט נישט געטארט. ער האט אויך געכאפט איינע פון די קינדער אין די מקווה בשעת זיי האבן זיך גע'טובל'ט. העי איט סאונדס פאמיליער? וואו! אלרייט ס'איז א אלטע זאך שוין, ס'איז נישט היינט, פון יער טו או או ביז יער טו או פאר, אבער יעדער ווייסט מ'טאר זיך שוין נישט לאזן. יעצט די מאמע פון די דריי קינדער הייסט רות, זי האט פארציילט אז מ'האט אירע גאנצע משפחה ווי מ'זאגט מחרים געווען פון די קאמיוניטי און אויכעט פון פעמילי, און מ'האט אויך געזאגט אז זי זאגט ליגנט אויפן מלמד. און די אייגענע קרובים האבן זיך אויסגעדרייט דעם קאפ קעגן איר. יעצט יאסי, דער עלטערער זון, איז ווען ער איז געווען אלט פערצן יאר האט ער אנגעהויבן צו לערנען ביי אים. צוויי יאר נאכדעם איז אריינגעגאנגען זיין יונגערע ברודער דעני, און צוויי יאר נאכדעם איז געגאנגען דער דריטער ברודער. יעצט דער כתב אישום זאגט צענדליגע מאל וואס ער האט געטון מעשה מגונה. אנבעליוועבל. רבותי איטס גאנא קאם אוט, איך זאג יעדן איינעם ס'איז צרות ווי א בארג. ברוך השם האט עס געמאכט אזוי. הלוואי הלוואי ווען איך הייב ווען אן די פאר יאר וואס איך האב אנגעברענגט מיינע יארן און איך האב געשריבן בריוון פאר רבנים, כ'האב געמיינט זיי גייען עפעס העלפן. כאאאא. יעצט איז דא איינער א פרייער, ער געווען א פרומער געווארן א פרייער, און ער האט נישט געוואלט געבן א גט ער מעגן זיין פרוי. און זי איז אויך א חרדי. יעצט האט מען אים אויפגעפיקט אין שכונת הבוכרים, דאס איז דארט ווי ס'איז דא די אלע משכב זכר, איך האב מיך געשלאגן יארן צוריק דארט, דאס איז לעבן דעם שוק, און מען האט אים אריינגעטראגן צום בית דין אין ארץ ישראל, און זיי האבן געמאכט ער זאל געבן א גט. כ'וואלט זאגן אז מיט די טעקסי ביזנעס, דאס איז אין ווילימסבורג און אין בארא פארק און אין פלעטבוש אויך די זעלבע. קודם האמיר אונז די גוים, מעקסיקענס, מען ווייסט נישט פון ווי זיי קומען, דאס איז די וואס טראמפ האט געזאגט ער גייט צו בויען א הויעכע וואנט מען גייט זיי אריבער ווארפן העכער די וואנט, און נאכדעם האמיר אסאך רוסישע, און האמיר איזרעילישע, ס'איז אלץ חיות פון וואלד, און ס'איז די זעלבע סכנה אויף א מיידל דא ווי א מיידל דארט. סאו נעמטס עס נישט לייכט. מען זאל טרייען צו יוזן פאבליק טרענספארטעישן וואס האט א ווידיאו, מענטשן זעהן, איך פאר אסאך מאל, פאר איך אויף בארא פארק, זאג איך, איך נעם דעם טרעין, שרייט מיר יענער, דו משוגענער נעם דעם באס, זאג איך אים, קודם זענען זיי משוגענע חיות די דרייווערס, זיי געבן א מאך א שארט סטאפ, מען פליעט, ווייסט, מען באקומט ריסוק איברים, ווען א מענטש זאל טראגן א הינדל א כפרה אויף דעם באס. ערב ראש השנה און וועלן שלאגן כפרות אדער ערב יום כיפור און למעשה און ס'איז געפארן מיטן באס פון וויליאמסבורג אויף בארא פארק אדער פארקערט פון בארא פארק אויף וויליאמסבורג איז עס א גאנצע שאלה אז מ'וואקט נישט דערמיט ד' אמות צו ס'איז בכלל כשר ווייל ס'קען זיין ס'איז שוין געווארן טרייפה זיי פארן ווי די חיות און נאכדעם ווייס איך נישט צו זיי האבן אינשורענס. דו פארסט מיטן טרעין, די טרעין איז זייער שנעל, ער פארט א מחיה, ער איז זייער סעיף היינט, כ'מיין ער האט ווידיאו איבעראל, דו ווייסט אפילו נישט, דו זעצט דיך אראפ דו זעצט דיך אראפ אויף א בענקל, ליטל יו נאו אז צישן דיינע פיס פון די פלאר איז דא ווידיאו, ס'מאכט א ווידיאו וואס דו טוסט און וואס דו טראכסט. איטס אנבעליוועבל, ברוך השם, הער אויס, אז מען דערלעבט, דערלעבט מען. מה ה' עשה איש אוף קדושו ועלילות מצד האי גבר, דער אייבישטער האט מיר חונן דעת געווען אז איך זאל עס אריינברענגען אין אונזערע בתי חינוך און אין אונזערע בתי מדרשים און אין אונזערע מקוואות, אה! ברוך השם. דעמאלטס האט מיך סאקמער קאקמער אויפגעקאלט נחום האסט געווינען. דער משמרת איז א פיפיק פון סאטמאר. זיי האבן די גאנצע צייט זיך געשלאגן ס'איז נישט דא קיין חזירים, ס'איז נישט דאס, ס'איז נישט דאס. איינער ווערטהיימער האט אמאל אויפגעקאלט, כ'האב גערעדט אויפן רעדיא, ער וועט מיך באוואשן, ווערטהיימער האסט שוין אפגעגנבעט גענוג פון דעם, מספיק פון די זאכן, דו ביסט עס. אזעלכע לאולייפס די סאטמארע גענגסטערס. עניוועי, איז למעשה האט ער מיך משוגע געמאכט ארויף און אראפ, טערעטטערעטטערעטטערעטטע. און וואס איז געווען? דעמאלס ווען כ'האב דורכגעפירט דעם געזעץ אז מ'מוז האבן איבעראל ווידיא, דאן גייט זיך דאך אן איינער כ'האב נישט קיין געלט, די ישיבה איז אין בענקראפסי. יא, אבער מ'האט דאך געזאגט איך באצאל אלעס, אבער ווער ס'וועט עס נישט האבן דעם וועל איך געבן א סאמענס. בקיצור, דעמאלס האבן זיי מיך אנגעקאלט די סאקמערע קאקמערע חיות האבן געזאגט. הרב נחום, איר האט געווינען. וועדער יו לייק איט אר נאט, דו האסט געווינען. און די זעלבע דא אויכעט ווען עטס פאלגטס אייביג מיינע עצות. כ'האב אייביג געזאגט אין א מיידל סקול טאר נישט זיין קיין זכרים, און פונקט אזוי ווי אין א יונגל סקול צו אין א ישיבה צו אין א תלמוד תורה האסטו נישט קיין נקבות. און די זעלבע די דער קעכער טאר נישט זיין קיין זכר, ס'איז דא פרויען זיי קאכן בעסער ווי מענער. אונז ברויך מיר נישט די זכרים זאלן זיך דארט דרייען, ער געבט פאר א מיידעלע א אייזקרים א לעק און א שמעק און נאכדעם כ'וויל נישט זאגן וואס ס'גייט ווייטער. און איך האלט דאס זעלבע איז אין קעמפס אויכעט, וויגי, פיגי, די אלע חברה טאר נישט זיין אין קעמפ, זענען שוין צו גרויס, בפרט נאך יעצט דוד האט דאך געווינען א האום ראן, מ'האט אים ארויסגעווארפן פון די מצות, און מ'האט אים צוריק גענומען, סאו וואס ווייזט דאס? אז דוד האט שוין נישט קיין מורא פאר קיינעם, און ממילא גייט זיין לעבעדיג, און דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין. אבער אז דו מאכסט א תעמולה און דו האסט פארלוירן, ווערט יענער צוויי מאל אזוי שטארק. וועגן דעם, אין די ערשטע צייטן, האב איך נאכנישט געוואוסט ווער ס'וועט געווינען, איך האב געהאפט אז איך וועל געווינען, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן, אבער איך האב מיך געוואטשט פונעם עולם, ווען זיי מאכן א תעמולה, זיי באפאלן מיך, זיי שלאגן מיך, אה, האב איך שוין פארלוירן, איי, דאס האט נישט מיט מיין מלחמה, נאר אזוי גייט עס שוין. וועגן דעם האב איך מיך זייער געוואטשט, קיינער זאל מיר נישט קענען נאכשרייען, איך בין נישט דא געווען חדשים, היינט לאך איך פון ענק. היינט לאכט עטס פון ענק אליין. געקומען דא עפעס איינער פון לעפט פיעלד, קיינמאל נישט געפירט קיין מלחמות, אה איך האב געפירט מלחמות מיט מקווה'ס, אן אנדערע מין מלחמה ווייל דארט אין א מקווה קען איך דיר ווייזן פונקטליך וואס די פראבלעם איז, דא איז אנדערש די פראבלעם ווייל איך מוז קענען דעליווערן די קינדער, למשל איך האב געשריגן אין קאורט אז מלמדים טאטשן די קינדער, האט אגודה געשריגן ס'איז נישט אמת, און סאטמאר געשריגן ס'איז נישט אמת, זיי האבן געזאגט זאל ער ברענגען די קינדער, און די דזשאדזש זאגט דו האסט וויטנעסעס, וויקטעמס, זאג איך ניין דו פערד וואס דו ביסט. און איך ברענג דא אהער א וויטנעס אבער א וויקטעם, האט ער מער נישט קיין דריסת הרגל אין די שטאט און די קינדער און די זין זיינע און די טעכטער מיט די גאנצע משפחה קען מער נישט גיין אין קיין חדר און אין קיין סקול דו ווייסט וויאזוי קאנטראל דא איז? סטאלין! נישט נאר סטאלין אפילו דער היינטיגער פוטין א גענגסטער א פארברעכער א מערדער האט געהארגעט וועם ער האט געוואלט זיי זענען קליינע קליינע קעפיגע מענטשן קעגן סאקמער קאקמער ווייל סאקמער קאקמער טוט עס שוין הונדערט יאר אלע יארן. הונדערט יאר נאך פאר ס'איז געווען סאטמאר איז געווען ארשיווע און קראלי, מ'האט אפגעמאלט יעדן, מ'האט געמאכט פורים פון יעדן, איבעראל האט מען אריינגעשטעלט א ווירוס הויז, א סאטמארע שטיבל, און נאכדעם האבן זיי געפירט די שטאט. זאג איך, סטאלין און פוטין מעגן זיך נאך לערנען ביי זיי וויאזוי מען פירט מלחמה, און איך בין געווען א קליינער א צעבראכענע נשמה, כ'האב נישט געוואוסט וויאזוי מען פירט א מלחמה, במקרה פלעג איך זאגן פארן רב קום לאמיך דיר ווייזן דאס, מיינט דער מחבר און דא איז דער פראבלעם. סאו האב איך געפירט אלע יארן מיין מלחמה. אבער דא האב איך געדארפט ברענגען די אינוויזיבל. איך האב געדארפט ברענגען יונגלעך וואס אפילו מ'האט זיי גערעיפט האבן זיי מורא געהאט אויסצוזאגן דעם אמת. סאו האו איז דיס גאנא ווארק? נאר, הער אויס, אונז האבן א גרויסן הייליגן באשעפער. נישט דא א נאך אזא גאט ווי אונזער גאבבאבאט. אין כאלוקינו. נישט דא אזא האר ווי אונזער האר אין כאדונינו. און איך וויל ענק זאגן איך בין מגלה דעת אז אפילו ווען איך וואלט ווען פארלוירן די מלחמה אברהם איז אויך אריין געגאנגען אין קאלעך אויוון ווען ער איז פארברענט געווארן מיינט נישט אז מען האט זיך נישט געדארפט שלאגן און ס'מיינט נישט אז עטס האטס געווינען, עטס האטס גארנישט געווינען, עטס האטס געווינען צייט ביז ס'וועט נאכאמאל ארויפקומען אויף די בעלעט. און ס'מיינט נישט אז עטס זענטס גערעכט געווען, עטס האטס געטון רשעות פאר גארנישט, פאר מענטשן וואס האבן מיט עהם גארנישט געהאט פריוואט, זיי האבן געוואלט ראטעווען דעם דור. יעצט איז אזוי, איך האב ענק אייביג געזאגט, ווער ס'געדענקט, כ'האב געזאגט אז ר' דוד הארפענעס טאר נישט מאכן קיין חתונה אין ראוז קעסל'ס, ווייל דארט איז דא די נידריגסטע זאך וואס ס'איז דא, מ'ברענגט אריין גוים און גויטעס שבת, און זיי לאזן איבער זייערע טעלעפאונס מיט זייערע ביזנעס קארדס, ס'איז ס'איז מורא'דיג. און בכלל שבת און דארט ווי ס'דער בילדינג הייסט על שם ישראל איז דא א גרויסער חילול השם אויך, דער מגן אברהם מיט די גאס שיסעס צו מען מעג אוועקטראגן די גארבידזש צו נישט אפילו ס'איז מען טראגט עס אוועק אינמיטן די וואך אויך, אבער וויבאלד מען ווייסט ס'איז א אידישע געגנט א חילול השם, ע ס'איז צו לאנג יעצט אריינצוגיין אין הלכות שבת אבער כ'וויל איין זאך זאגן למעשה חיים קלמן גוטמאן הער איך, האט חתונה געמאכט די וואך. און מען האט געגעבן מילכיגע אייזקרים, און זיין זון איז אלערדזשיק צו אייזקרים, צו מילך, אסאך מענטשן זענען אלערדזשיק צו גארנישט, און ער האט זיך גוט אנגעגעסן דערמיט, און ער איז צוזאמגעפאלן און ער גע'חלש'ט, מען האט אים אריינגעטראגן אין שפיטאל. יעצט גייטס עטס ענק אויסלערנען וואס דאס הייסט אין זוהר הקדוש, עטס קענטס דאך נישט אזוי גוט אראמיש, וואס דאס הייסט דער ווארט מאריך אף וגבי דיליה, דער אייבערשטער איז זייער געדולדיג, ער האט משתתף געווען די מדת הרחמים צו מדת הדין כדי די וועלט זאל האבן א קיום, אבער ער וואטשט, ער לאזט נישט די וועלט אויף הפקר. כ'האב ענק אלס געזאגט אין די האלס ס'איז גרויסע פראבלעמען, און אין די אלע האלס ס'איז דא א פראבלעם פון כשרות, און ס'איז דא א פראבלעם וואס דער קעכער איז א נואף און ער טאטשט מיידלעך, און אז זיי קומען די רוסישע מיט די קליידעלעך זענען אזוי קורץ אז מ'קען זעהן די גאנצע פענטיס קען מען זעהן, און ס'קומט נאך א שטיקל א ווינטל געט עס א בלאז און ס'הייבט עס אויף דאס איז אזוי אויפן רוסישן נוסח געמאכט. און דאס האט מען אריינגעברענגט צו אונז אין וויליאמסבורג. העעעעעף דארט ווי מ'מאכט געלט מעג מען דאך אלעס. וואס איך פארשטיי נישט איז, אפשר האב איך אויך געמאכט מיין ארגאניזעישן צו מאכן געלט, פארוואס טאר איך נישט מאכן און עטץ מעגטס יא מאכן? כ'זאג עס סארקעסטיקלי, ס'צאלט מיר קיינער נישט און כ'נעם נישט ביי קיינעם, ברוך השם, אבער אויב ביי מאכן געלט מעג מען אלעס, מעג מען דאך. עניוועי איז ער צאמגעפאלן און ער איז אין שפיטאל, איך האף אז ער וועט זיין געזונט, איך האף ער האט געהאט גענוג לופט וואס איז צוגעקומען צום מח, ווייל ווען נישט קען ער בלייבן א קריפל פאר לייף אויך. און נאך א מזל אז ס'איז דא אלערדזשיס, סך מאל טראכט מען וואס האט דער אייבערשטער געדארפט באשאפן אלערדזשיס? טוב מאוד זה המוות, וואס האט ער דאס געדארפט באשאפן? דער תירוץ איז ווייל די הכשרים זענען דאך גארנישט ווערט, דאס ווייסט מען דאך אונז אלע, ס'איז נישט ווערט אן אויסגעבלאזן איי. יעצט ווען ס'איז נישט דא די אלערדזשיס וואלט מען דאך נישט געוואוסט אז די רבנים פאפן, די אלערדזשיס זענען מגלה אז די רבנים זענען ליגנערס. וויאזוי? דער דעברעצינער רב האט אמאל געגעבן א הכשר אויף א זאך וואס האט געהאט אין זיך מילך און א קינד איז געשטארבן. ממש געשטארבן. נישט האלב געשטארבן, מ'האט עס ריווייווד אין האספיטל. געשטארבן און נישט דא מער. ואיננו כי לקח אותו אלוקים. יעצט דער חיים קלמן גוטמאן, דער בעל שמחה, זיין זון צו זיין טאכטער, ר' איך ווייס נישט וועם ער האט געפירט אונטער די חופה, איז דארטן דא איינער פון זיינע קינדער וואס האבן געגעסן און זיי וואלטן געקענט שטארבן. סאו יעצט וויל איך פרעגן דעם עולם א שאלה. לאמיר זיך צונעמען די זאך. אויב ס'איז דא אזא מיסטעיק, ס'שטייט כשר פרווה, צו קען זיין ס'שטייט דאס אויך נישט, און מ'געט עס נאכדעם וואס מ'געט פליישיגס, נו איך פארשטיי נישט, און מאן יימר אז די פיש איז געווען כשר, די פיש איז נישט געווען געקויפט פון טרייפענע קרעב, די געפילטע פיש האט מען נישט געמאכט פון בעלי חיים טמאים, און ווער זאגט אז די זופ איז געווען גוט, און ווער זאגט אז דאס פלייש איז געווען גוט, און ווער זאגט אז דער זאל איז כשר, און ווער זאגט אז מ'סערווירט נישט דארט און גוים נוצן נישט די דישעס. סאו באמת צו פרעגן די אלע שאלות וואלט איך, סתם מקשן עם הארץ, זעסטו דאך אויס ווי א גרויסע בהמה דער נחום ראזענבערג, וואר? ביסט גערעכט, איך זעה טאקע אויס ווי א בהמה און איך בין אפשר א בהמה אויך, באט איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, עז לאנג עז דו קענסט נישט ארויסקומען מיט א גוטן ענטפער, וואס מאכט מיך זיכערער אז די עסן וואס מען געט געהאט איז געווען מער כשר'ער ווי די אייזקרים, נו ווילאנג עטס קענטס מיך נישט מאכן זיכער מיט דעם האב איך א שאלה אויף די גאנצע זאך, ס'איז אנבעליוועבל און מ'לעבט אין דעם און יעדער לעבט דערין, יעדער איז מסכים אין דעם צו לעבן, קיינער זאגט נישט קיין ווארט, און עס קומט נחום ראזענבערג און ער זאגט מ'טאר נישט פארן מיט א מיידל אין א טעקסי און מ'טאר נישט כאפן א היטש. וועט יעדער אנגיין וואס דארף מען אים ציילן צו א מנין א שי' א שמחה, קען נעמען א שי' א שמחה דראגס, זאל מיך האבן ראזנבערג זאגט איינער פון דרײַ איז אויף דראגס, רבותי אויב וויעד הייסט שוין נישט קיין דראג היינט איז דא מער ווי איינער פון דרײַ, איי וואד העיט טו טינק די ריעל נאמבער. און נאכדעם קומט דער עולם און זיי האבן מלא טענות אויפן רבונו של עולם, רבונו של עולם ביסט א רחום וחנון, ס'איז געווען א איד ראזענבערג וואס ער האט געגעבן סאך צדקה, ער האט געבויט פאר ארעמע א בית מדרש אין איין טאג, פרעגט מען רבונו של עולם ווי ביסטו, וויאזוי האסטו גענומען אזא מענטש האסט אים געלאזט ער זאל דערטרענקען ווערן אן א אונטערהויזן אפילו, דארט אנגעקומען אזוי ווי ער איז געבוירן, ערום יצא מבטן אמו, און נאקעט איז ער צוריק געגאנגען, די תירוץ איז ער איז געווען א מחלל שבת בפרהסיא אלע יארן. און די זעלבע די וואס ס'האט דארט אין דעם ראס סטריט ער האט דארט אין די האל וואס מ'מאכט די רוסישע חתונות ער איז מכשיל די קינדער און דער אייבישטער וועט עס נישט מוחל זיין פאר דעם הירש ער מיינט טאקע ער האט שוין אנגעכאפט גאט ביי די פיס דער אייבישטער האט נישט קיין מורא נישט פאר דיר און נישט פאר דיין ברודער מיטן גאנצן געלט און ער האט אפילו נישט מורא געהאט פאר דיין טאטן דעם חזיר וואס האט געטאטשט מיידלעך און אפ. ער האט נישט קיין מורא געהאט פאר קיינעם. יעצט למעשה הער איך אז ס'איז געשען אין בעדפארד פערעדייס נישט געווען ביי קיין חתונה ס'איז גאר געווען ביי עפעס א יארצייט סעודה. א בעדפארד פערעדייס איז א גרויסע וואונדער. קלויזנבורגער רוף האט אריינגעלייגט אזויפיל כוחות און הכשר און דארט איז דא ר' פישעלע'ס אן אייניקל פירט עס. איז א מורא'דיגע אומגליק טאמער דאס איז דארטן דורך אזא מיסטעיק. איטס אנבעליוועבל. קען זיין ס'איז אינאיינעם מיט די חדר און ס' במילא האט מען גענוצט יענע אייזקרים, ס'איז נישט קיין חילוק, איף א מיסטעיק לייק דיס העפענד, קודם איז קען זיין ס'וואלט געקענט הרג'ען א מענטש אויך, כ'ווייס נאך נישט צו ס'עט ארויסגיין געזונט, אבער דען איז סאמטינג ראנג מיט די השגחה, קומט אויס אז יעדער עסט אין די אלע רעסטעראנטן און אלעס און ס'האט נישט קיין השגחה, אויף וועם פארלאט מען זיך? אויפן גוי וואס ער קלינט אויף ער איז סופער? ס'איז א דזשאוק און ס'איז א מורא'דיגער אומגליק, יעצט איך נעם דיסקלעימערס ווייל איך ווייס נישט צו ס'איז געווען אין בעדפארד פערעדייס, מארגן האט מען געזאגט ס'איז געשען דארט, יענער טענה'ט ס'איז געשען דארט, איך האב ענק אלע אינדרערד, ס'איז געשען און א קינד איז שיער געהארגעט געווארן, ענד דעטס נאט א וועי טו ראן א הכשר ארגענעזעישן, מען צאלט אזויפיל געלט, איך אליינס כ'האב געמאכט שמחות איבעראל, האב איך אלץ באצאלט עקסטער פאר א משגיח, געמאכט א שמחה, כ'האב געמאכט נישט דא געדאכט מיין טאטענס, די שלושים סעודה מיין מאמעס, די יארצייט סעודות, כ'האב באצאלט עקסטער צוויי הונדערט דאלער פאר א משגיח ער זאל דארט זיין פון פאר אלעם ביז נאך אלעם. און ער זאל אויף יעדע זאך וואטשן, און איך האב אויף אים געוואטשט ער וואטשט. רבותי פרעסטס פרעסט, לאטס ענק וואויל גיין, נאר איין זאך, האטס נישט קיין טענות צום אייבערשטן, דאס איז אלעס וואס איך וויל, דער אייבערשטער טוט אלעס מיט חסד און מיט רחמים, און ס'איז מידת הדין אויך, ווייל א מלוכה מוז האבן מידת הדין, אבער איך וויל ענק בעטן איין קלייניקייט, און דאס זאלט עטס מאכן זיכער רבותי. האטס נישט קיין טענות צום רבונו של עולם, איטס נאט היס פאולט איטס אווערס, ווי גוף, יעצט האלט מען אין איין גופן. א גוטן און א פרייליכן שבת.